א גוטן ערב שבת קודש פרשת לך לך, ברוך השם אהיימגעקומען נאך זיין זיבן וואכן אין ארץ ישראל, כ'בין געפארן אויפטוהן אפאר זאכן, כ'וועל רעדן משך די פאר וואכן, אט עטס הערן אלעס וואס מ'האט געטוהן. כ'האב אויך געוואלט זאגן אז איינע פון די פלעצער ווי כ'האב געוויזיטעט איז געווען אין רמת ג אין בית שמש, וואס דארט הייסט אז בעלז גייט אריינמופן, ס'איז דארטן זייער שיין, ס'איז ביוטיפול, און כ'בין דארט געווען, די אייניקל פון עובדיה יוסף האט דארט א מקווה. ס'איז דא אפאר פראבלעמען, איינס איז אז מ'קען דערשטיקט ווערן דארט אין די מקוה וואס איז צוויי שטאק אראפ אין דר'ערד, ס'איז געמאכט לכתחילה נאר פאר מענער, איך האב צוגעלייגט דארטן דריי חדרי אמבטיה, און די אנדערע זאך איז אז כ'האב געהאט דארט אביסל פראבלעמען מיט אפאר קלייניקייטן, למשל די גאנצע מקוה געווען אויסגעפלאסטערט מיט גלאזענע טיילס, א נייע זאך גלאז, כ'האב אים געפרעגט דאס איז גלאז? זאגט ער יא. די זעהסט דען נישט ווי שיין ס'איז? זאג איך אים יא, אבער דו האסט א פראבלעם, ווייל גלאז איז מקבל טומאה דרבנן, ממילא ס'איז מקבל טומאה דרבנן, איז אשה לא תעמוד על כלי, איז טאר זי נישט שטיין, די ראב"ד און די מחבר זאגט אפילו אחורי כלי אויך נישט, בפרט נאך אויב ס'איז מקבל טומאה דרבנן, טאר מען זיכער נישט שטיין דערויף, איז למעשה. האב איך אים געזאגט ער זאל עס טוישן, זאג איך אים, פרעגט ער מיך וואס איז מיט די טבילות שעברו, זאג איך אים דאס איז אלעס אין דער ארדענונג, אז ס'איז דא א מחלוקת דער עבודת הגרשיני מיטן תרזואב ביי די שלהיבות צו מען מעג זיך טובל'ען דערויף, דער טורי זהב זאגט מען טאר נישט, דער עבודת הגרשוני זאגט ס'איז קבעו ובנה, די וואסער הייסט בנה עליו, אבער נישט יעדער איז מודה צו דעם, האב איך אים געזאגט קיין הידור איז עס נישט, אז קומען ווי מען זאגט היימישע אינגעלייט וועט עס נישט זיין גוט, נאכדעם איז געווען דער פראבלעם אז. און עס איז דארט דא עפעס, זיי האבן געמאכט עפעס אזא צינור, אזא מרזב, זיי האבן עס געמאכט טאקע דרך בנין מיט אזא עפאקסי, איך בין נישט צופרידן געווען, ווייל די זיי מאכן אז די ליובאוויטשער רבי האט געהייסן, די פריעריגע ליובאוויטשער רבי, אז די זריעה זאל ארויפפאלן אויפן נקב השקה וואס זיי האבן אין די ערד, אויף די פלאר האבן זיי די בור, אויפן בור התחתון. ס'איז געמאכט אזא, ס'זעט אויס ווי א מילטער, ווי א טראכטער, איר ווייסט א. דאס הייסט אויף ענגליש א פאנעל. יעצט צו ס'איז געמאכט דרך בנין צו נישט, צו דעמאלטס איז עס אויך כשר צו נישט, אויף דעם איז דא רבי אריה לייב מאלין האט א גאנצע אריכות אויף דעם, און איך האב זיי געזאגט יעצט דארפטס עס מברר זיין ווייל איך האלט מ'זאל שניידן א פייפ אין די העלפט. אין די לענג און ס'ווערט אזא א האלבע פייפ און מ'קלעבט עס צו צו די וואנט און אזוי וועט עס אראפגיין גראד און זיי האבן מסכים געווען, דערווייל האט מען עס נאכנישט פארראכטן, איך האב היינט גערעדט מיט איינעם ער איז דארטן מען האט עס נאכנישט פארראכטן אבער מען דארף עס פאררעכטן, למעשה די פרויען קענען נישט אטעמען דארטן, בין איך געגאנגען איך האב געטראפן א איד א נדבן איך פרעג וויפיל קאסט צו מאכן דא א גוטע סיסטעם איך האב געברענגט אן ענדזשעניר זאגט ער ס'קאסט אכצן טויזנט שקל, פונקט האב איך אפגעקאלט א איד וואס איך האב, עה, זיין מאמע נעבעך אוועק, זאגט ער, איך זאג אים מ'דארף האבן געלט דא פאר א מקווה, פרעג איך וויפיל, זאגט ער איך ער האט מיך נאך אפילו נישט געפרעגט, זאגט ער איך געב דיר פֿינף טויזנט דאלער לעילוי נשמת זיין מאמע, און פֿינף טויזנט דאלער איז אַכצן טויזנט שקל, ס'איז ממש עפעס געווען מן השמים א נס, נאכדעם בין איך דארטן געווען, און איך האב געהאט נאך עפעס א שטיקל פראבלעם מיט די מקווה, ווייל מען דארף האבן אן אוצר פון מי גשמים, אן אוצר קאסט צען טויזנט דאלער. ווייל מען מוז קענען טוישן, אין ארץ ישראל מוז מען קענען טוישן גאנץ זומער, ווען נישט וועט ווערן דארטן א לידזשענערס דיזיס, איז אויף דעם כ'האב שוין אויסגערעכנט פונקטליך ווי מ'וועט עס לייגן, און פונעם דאך, דער דאך איז א מהודר'דיגער דאך, ס'איז איין שטיק סעמענט, נאר מ'דארף האבן פשוט דאס געלט, איז ווער ס'איז אינטערעסירט מנדב צו זיין, תבוא עליכם ברכות דארפסט מיר נישט געבן דאס געלט, ס'איז אוודאי יוסף זיין אייניקל, ס'איז דא מענטשן וואס זיי טוען אין דעם, עד כדי כך אז ביז יעצט צו ענדיגן די מקווה האט געגעבן א איד פון זיין נדן וואס ער האט אנגעגרייט פאר זיין טאכטער האט ער געגעבן ביז יעצט די געלט פאר די קלייניקייטן וואס מ'האט געברויכט, אויכעט בערך פֿופֿצן טויזנט דאלער און למעשה איז אזוי איז ווער ס'וויל איז זייער ס'וועט זיין למצוה רבה יחשב ס'דא נישט דא קיין האמפע טראמפע ס'איז נישט דא קיין געלט פאר משולחים די אלע זאכן איז נישט דא ס'דא יעדע פעני גייט צו די מקווה עניוועי איז אינטערעסאנט ווי אינטערעסאנט דער רבי זאגט דער סאטמאר רבי זאגט אז וואויל איז א מקווה וואס איז מטהר כלל ישראל. און וויי איז א מקווה וואס כלל ישראל דארף זי מתיר זיין, דאס מיינט ס'איז פיל מיט היתרים און די רבנים דארפן געבן היתרים דערויף, איז דער רבי ברענגט אויכעט אז א מקווה איז א שמירה אויף א פלאץ אזוי ווי א מזוזה איז א שמירה אויף א הויז איז די מקווה א שמירה אויף א שטאט איז רבותי איך וויל ענק זאגן דאס איז געווען דעם געוועזענעם זונטאג בין איך דארט געווען, און נעכטן ביינאכט, ס'הייסט מיטוואך, איז געווען שוין דא אויף אלע אינטערנעטס און איבעראל אז אין בית שמש איז דא פיקטשערס דארט וואו אונז זעמיר געווען, דארטן האט מען נעבעך געשטאכן א איד אלרייט ער איז ארויס מיטן לעבן ברוך השם, און ס'איז די שענסטע געגנט אין בית שמש, דארטן דא טויזנטער דירות וואס די אלע דירות זענען ממש האלב ליידיג ווייל מ'האט אנגעבויעט. אַכצן טויזנט דירות האט מען אנגעבויעט, ס'הייסט מען האט נישט אנגעבויעט אלע, מען גייט בויען, און שטעל דיר פאר בעלז איז געקומען בשעת איך בין דארט געווען ביי די מקווה געקומען בעלז און זיי האבן געזאגט אז זיי האבן יעצט איבערגענומען עטליכע הונדערט דירות, מורא'דיג, ס'איז אנבעליוועבל, סאו עניוועי איך האף אז בעלז וועט דארט זיין וועט מען קענען מאכן טאקע אלע הידורים ווי מען דארף אבער מען מוז האבן אן אוצר. ווער ס'איז אינטערעסירט צו געבן אן אוצר לעילוי נשמת אין דעם זכות וועט אים דער אייבישטער העלפן מיט אן אוצר ס'זאל ביי אים אייביג זיין גענוג רעגן גענוג וואסער אלעס וואס ער ברויך. שוין, יעצט לאמיר גיין צום שיעור. די ערשטע זאך וויל איך רעדן די מלחמה קעגן פעדאפיילס וואס דאס איז דאך די עיקר דאס איז דאך אויף די אדזשענדא. למעשה איז אזוי איך בין געווען אין אסאך שטעט איך בין געווען שבתים, איך בין געווען ראש השנה יום כיפור, די עיקר וואס איך וויל ארויסברענגען איז

און ס'האט זיך געדרייט דארט הונדערטער קינדער. פרעג איך איינעם פארוואס ברענט דא נישט קיין לייט אין אזא גרויסע שול, זאגט ער מיר אז ס'האט געטריגערט עפעס די דזשענערעיטאר, זיי נוצן נישט נאר א דזשענערעיטאר וואס זיי ווילן נישט נוצן וואס די אידן שטעלן פאר זיי צו, די אלע וואס ארבעטן ביי די חברת חשמל זענען דאך אידן, ווילן זיי נישט נוצן נאר די דזשענערעיטאר און ס'האט געטריגערט. ס'האט געמאכט א פראבלעם. קיצור איך האב מיך גענומען דארט שרייען קולות קולות, עס הייסט מען לאט אזויפיל קינדער הפקר, קינדער זענען דא אין א טונקל, יעדער קען זיי אטאקירן, די טוילעטס זענען צוגעמאכט, איך מיין די לייטס, איי סעד נאו וועי, און איך בין א פרעמדער מענטש, איך האב מיך גענומען שרייען קולות קולות. נאכדעם זאג איך דארטן פאר דעם רב וואס זיצט אויבן אן אז טאמער צינדט מען נישט אן די לייטס שוין גיי איך צו און איך צינד עס אן מיט א שינוי, איך צינד עס אן מיט די עלבאו. און דעמאלטס וועט עטס מוזן אלע ארויסגיין ווייל א איד וואס טוט א מלאכה איז טאר מען נישט הנאה האבן פון דעם אום שבת. בקיצור עס האט זיך אנגעהויבן א גאנצע דיון סוף האט דער רב מחליט געווען אז ער האט געשיקט צו די צוויי מענטשן וואס האבן גאנס וואס זיי זענען וואטשערס זענען אויף דא די וואטשערס מ'ווייסט נישט זענען וואטשערס. און למעשה האט מען געברענגט דעם אראבער וואס איז דארט דא ביי די טויער, און זיי האבן קודם געטענה'ט אז ס'נישט דא קיין גוים, קיצור מ'האט אויסגעטראפן אז ס'יא דא, דער וואס דער אראבער ס'וואטשט די טויער, איר ווייסט נעבעך גאנץ ארץ ישראל און די אלע שיינע שטעט, ווי דו ווילסט נאר קוקן, הערן און געדענקען, איז ביינאכט שפארט מען צו די טויערן, און ס'איז ס'איז בקיצור מ'לעבט אין קעידזשעס נעבעך. עניוועי, האב איך יענעם, ער איז געגאנגען זיי האבן גענומען צוויי מענטשן אנדערקאווער, היימישע מענטשן, זענען געגאנגען צום טויער, און איינער איז געבליבן וואטשן, דער צווייטער האט צוריק געברענגט דעם אראבער אין שול, און מ'האט אנגעצינדן די לייט, און ס'האט זיך געענדיגט די גאנצע זאך, און מ'האט געדאווענט, ס'איז געווען א מחיה. יעצט איך בין ארויס געגאנגען דאווענען פון שול, נישט ווייל כ'האב מורא געהאט אז א גוי האט עס אנגעצינדן, נאר פשוט ווייל כ'האב נישט געוואלט זיין די סענטער אוו עטרעקשאן, ווייל יעדער האט זיך געוואונדערט ווער דאס איז, א פרעמדער נעמט זיך שרייען, עניוועי בין איך געגאנגען דאווענען דארט איז דא א ברסלב'ער מנין דארט און קיינער קען מיך נישט אזוי האב איך געמיינט על כל פנים נאכדעם וואס מ'האט געענדיגט קבלת שבת האב איך שוין געהערט די גאנצע שול איז געווען ביזי דאס איז דער הרב ראזענבערג הרב ראזענבערג האטליין ס'איז געווען פרייליך אין די וואכן. ענדליך, די רבנים האבן מיך צוגערופן און זיי האבן מיר געזאגט, ס'איז געווען א גאנצע קאנטראווערשל אישו, ס'איז דא וואס האבן געהאלטן אז וויבאלד ס'איז געווען א סכנת נפשות איז עס נישט ארגער ווי די הצלה, אפילו ווען איך צינד ווען אן די לייט אן א שינוי האט מען געמעגט ווען רואיג דאווענען דארט ווייטער און ס'וואלט נישט געהייסן קיין חילול שבת. מיט וואס בין איך אנדערש ווי א הצלה מענטש וואס ס'לויפט מחלל שבת זיין? דו רעדסט דא פון הונדערטער קינדער ס'קען זיין ארום דריי פיר הונדערט אידן אין שול פלאס קינדער אין די טינקל ס'סכנות נפשות ס'קען זיין וכשלו איש באחיו און מ'רעדט נאך נישט פון סעקשועל אביוז מ'רעדט סתם אזוי ס'איז א סכנה עניוועי די סוף איז געווען ס'געווען א מחלוקת דארט צווישן די רבנים צו מ'וואלט יא געמעגט אפילו ווען איך צינד עס אן מיט א שינוי צו נישט. נאכדעם אז דער גוי האט עס אנגעצינדן דאך א נכרי וואס טוט א מלאכה פאר א איד, האבן זיי אויך גע'טענה'ט הגם אז ער מעג עס טון ווייל ס'איז צרכי רבים צו אנדערע זאכן, אבער ס'איז אויכעט א זאך וואס האט א סכנה, האט מען געמעגט נוצן דעם גוי. שוין, נאכדעם איז געקומען שבת בייטאג, מענטשן האבן שוין געוואוסט ווער איך בין, און צוגעקומען איינער פון די ראשי קהילה, ער איז א גרויסער מחנך, און מ'האמער גערעדט אביסל, זאג איך אים איך זעה דאך אז אפילו די ערד שרייט דא שבת קודש, כ'מיין ס'קומען נישט אריין קיין קארס שבת ס'פארט קיינער נישט, ס'איז עפעס אזוי מין הייליג, ס'איז מנוחה קדושה, דרייען זיך מענטשן, יונגע בחורים, עלטערע בחורים, מיידלעך, אבער נישט אינאיינעם, יעדער איז אזוי שיין פאר זיך, ממש מ'האט געפילט דעם שבת קודש אין אלע ביינער. שוין, אזוי ווי כ'האב דאס געזעהן איז מיר געווארן זייער זייער, כ'האב זייער גוט געפילט. עניוועי, דער ראש הקהל איז געקומען צו מיר נאכן דאווענען, מיך גערופן צו זיך אויף קידוש, איך בין נישט געגאנגען, כ'האב אים מסביר געווען וועגן שמיטה, איך וואטש וואס איך טו, איך וואטש וואס איך עס. עניוועי, נאכדעם זעמער געגאנגען פאר א שפאציר, פרעג איך אים, איך וויל אייך פרעגן א שאלה, דו זעסט ווי הייליג דא איז שבת אין אלע ווינקלען, דאך שבת קודש. ס'איז ארומגעפלויגן דארטן פייגעלעך אויכעט. כ'געדענק כ'האב ענק פארציילט אז כ'בין געווען אין צפת, ס'איז געקומען צוויי פייגעלעך א גאנצע צייט אויף מיין ווינדאו סיל. עניוועי, דא איז אויכעט געווען אסאך פייגעלעך געפלויגן. האב איך אים געזאגט, ס'שטייט ויחל עוד שבעה שבעת ימים, נח האט געווארט נאך זיבן טאג, ותבא אליו היונה לעת ערב והנה עלה זית טרף בפיה. אזוי שטייט אין בראשית ח, פסוק י און י א. יעצט, ס'דא א ספר פרדס יוסף, דאס איז על התורה, זייער א שיין ספר, דריי חלקים, ברענגט ער אז דער גאון דער יעבץ שרייבט אין זיין ספר מגדל עוז אז ס'איז דא א ראיה אויפן הייליגן שבת אז דאס איז א הייליגער טאג, איז קודם איז דאך דא דער סמבטיון וואס דער סמבטיון הנהר רוהט אום שבת, און נאכדעם איז דא נאך א זאך אז א יונה וועט קיינמאל נישט אפשניידן פון מחובר אינעם טאג פון שבת, אזוי ברענגט דער מגדל עוז דער יעבץ און דער פרדס יוסף ברענגט עס צו. יעצט און מען זינגט דארטן ביי די זמירות פון שבת זינגט מען אויכעט יונה מצאה בו מנוח איי איי איי איז ברענגט ס'דא א ספר פרחי שושנים אויף זמירות ברענגט ער אז ס'איז דא א קבלה אז די בני יונה די פייגעלעך עסן נישט אום שבת פון תבואה וואס מ'האט אפגעשניטן אום שבת נישט נאר אז זיי רייסן נישט אפ נאר ווען א גוי זאל אפרייסן

ווייל די פייגעלעך היטן אויך שבת, און ממילא אז טאמער די יונה האט עס געהאט עלה זית טרף בפיה האט עס געמוזט זיין לעת ערב, ווייל פארוואס ווייל אום שבת וואלט עס נישט אפגעריסן, און מיט דעם טייטשן זיי דעם פסוק יונה מצאה בו מנוח אז ס נישט ס רייסט אפ אום שבת און נישט ס עסט פון א זאך וואס דאס איז אפגעריסן געווארן אום שבת. יעצט אין עין יעקב, דער וואס איז נעמט צאם אגדות הש"ס איז דארטן דא, אין מסכת סוטה דף ל"ח עמוד ב' שרייבט ער אזוי, שמעתי מחכם אחד שמקובל שבני יונים מכירים תבואה שנחתך בשבת, איך האב געהערט פון א חכם אז ס'איז מקובל אז די בני יונים די פייגעלעך דערקענען תבואה וואס איז אפגעשניטן אום שבת, שאין אוכלים ממנו וואס זיי עסן נישט פון אזא זאך. נישט נאר זיי עסן נישט אום שבת, נאר שאין אוכלים ממנו אז אפילו אין די וואכן ווילן זיי אויכעט נישט עסן תבואה וואס אפגעשניטן אום שבת, זאגט ער והוא חידוש גדול. אזוי ברענגט דער עין יעקב, דאס איז די אגדות השס. על כל פנים האב איך געטראפן דארטן אסאך פייגעלעך וואס זיי פליען דארט ארום, ס'איז געווען א נחת צו קוקן אויף די אלע פייגעלעך, און איך געב אזא פרעג דעם איד, איך זעה דאך אז דא ברענט די שבת דא דאך אזא מין קדושה, פארוואס ווארט דער אייבערשטער? פארוואס ברענגט ער נישט משיח? זאגט ער מיר, כ'וועל דיר זאגן, קום מיט מיר אביסל א שפאציר. איך גיי מיט אים א שטיקל שפאציר אויפן וועג, ענד אלל אוו א סאדען גיי מיר דורך עפעס א שטיקל וועלדעלע, און כ'קום אן זעה איך דארטן בערך אויפן אויגן בליק צווישן דרייסיג און פינף און דרייסיג יונגלעך און מיידלעך, זיי זיצן און זיי רייכערן דראגס, זיי האבן אלע די טמא'נע כלים, די אינטערנעט, און זיי רייכערן דראגס, און ס'טוט זיך דארטן, כ'מיין מ'האט געשמעקט די דראגס, דאס האט אן אנדערן שמעק. זאגט ער, זעסט, וועגן דעם קומט נאכנישט משיח. פרעג איך אים, כ'פארשטיי נישט, פארוואס טוט עטץ נישט עפעס קעגן דעם? זאגט ער מיר אזוי, נישט נאר אונז טוה מיר נישט, נאר כ'וועל דיר נאך זאגן בעסער. אזוי פארציילט ער מיר, אונז וויל מיר דאך נישט אז זיי זאלן ארויסשלעפן דא יונגלעך און מיידלעך וואס זיי האלטן נישט ביי די אלע זנות, און ביי די אלע רייכערן אום שבת האט מען געמאכט א דיעל מיט זיי, עטס שלעפטס נישט פון די שטאט ארויס קיינעם, און אונז וועל מיר ענק דא נישט באדערן, דאס הייסט מען האט געמאכט א דיעל, עטס יאר פאר די דאגס, עטס קענטס גיין מחלל שבת זיין אונז וועל מיר ענק נישט העלפן, און לאידך גיסא קומטס נישט אריין אין שטאט דארטן טון די זאכן וואס נישט צו אטרעקטן נאך קינדער יונגלעך און מיידלעך. פרעג איך דעם ראש הקהל ווער האט דיר געגעבן א רעכט מוותר צו זיין אויף די דרייסיג פינף און דרייסיג זיסע נשמות קדושות וואס דער אייבישטער האט אראפגעשיקט אויף די וועלט פאר א ציל, פאר א תכלית? זאגט ער מיר אזוי, אונז קען מיר נישט הענדלען די מצב, אונז ווייס מיר עס נישט ווי אזוי צו הענדלען, האמיר געמאכט א דיעל, יו דאנט באדער אס, ווי דאנט באדער יו. האב איך אים געזאגט קום כ'וועל דיר עפעס ווייזן, קום קום קום לאמיר גיין נענטער צו די קינדער. יעצט איך האב נישט געוואלט פרעגן די קינדער האו דיד איט סטארט מיט מאלעסטעישנס וכדומה, ווייל ווען איך פרעג ווען דאס וואלט יעדער אנגעהויבן צו לאכן און וואלט אנגעהויבן צו מאכן חוזק עס קענט זיך ווי אזוי מען ארבעט בפרט נאך מיט צובראכענע נשמות גיי איך צו צו זיי נאנט און איך בעט זיי זאלן אויפהערן צו רייכערן ווייל איך קען נישט ליידן דעם גערוך נישט ווייל ס'איז שבת ווייל איך וועל זאגן ס'איז שבת וועט ער זאגן ער גלייבט עניוועי נישט כ'זאג מיר שטערט די גערוך מורא'דיג. און איך הייב אן צו רעדן מיט זיי, און איך זאג זיי, קינדער, איך וויל ענק פארציילן א מעשה, ווען איך בין געווען אלט אכט יאר, האט מיך מאלעסטעט א רעבע אין חדר. ווען איך בין אלט געווען צען יאר, האט מיך א צווייטע רעבע מאלעסטעט, אין א כיתה העכער. ווען איך בין אלט געווען פערצן יאר, האט מיך א מגיד שיעור מאלעסטעט. ווען איך בין אלט געווען זעכצן בין איך געווען אזוי ווי יעצט, בדיוק פונקט ווי יעצט, אפגעשניטן די בארד, אפגעשניטן די פאות, געווען אויף העווי דראגס, אויף עווריטינג יו קען טינק אוו, און די חברה האבן אנגעהויבן, ס'איז געווארן שטיל אז ס'קענט הערן ווי א פליג פארט דורך, יעצט איך וויל זאגן פארן עולם די וואס ס'הערט, ס'איז נישט אמת קיין איין ווארט וואס כ'האב געזאגט, כ'האב נאר נישט געקענט אנהייבן פרעגן עטס זענטס געווען מאלעסטעד? און זיי זענען מאלעסטעד? עניוועי, האב איך זיי אריינגעברענגט אין א שמועס. איי וואס וואן אוו יור בויס. נאכדעם ווען איך בין אלט געווארן זעכצן זיבעצן האב איך אנגעהויבן צו זעהן אזוי וואט ריעלי וואס איז אמת געשעהן צו מיר? גארנישט! ס'איז געשעהן אז א רעבע האט זיך נישט געקענט האלטן די ערווה ביי זיך און די הענט ביי זיך. סאו בעסיקלי קומט יעצט אויס אז דער רעבע, דער מאלעסטער גייט מיך האנטן פאר די רעסט אוו מיי לייף, ער האט מיך אראפגענומען אינגאנצן פון גלייכגעוויכט און אלעס, און לוק וואט איי לוק לייק. ענד דעטס נאט פעיר. בקיצור, צו מאכן א לאנגע מעשה קורץ, זאג איך פאר די קינדער, האב איך זיך מייאש געווען, א כפרה אויפן מאלעסטער, זאל ער גיין אין דר'ערד, ער גייט מיך נישט האנטן פאר די רעסט פון מיין לעבן, איך גיי מאכן א סטאפ דערצו און איך גיי מיך זעצן לערנען. כ'האב מיך געזעצט לערנען, איך זאג, איך בין אויסגעוואקסן א תלמיד חכם, כ'האב באקומען הוראה, און כ'האב ברוך השם חתונה געהאט, און כ'האב ברוך השם א שטוב מיט קינדער און אייניקלעך, ברוך השם, דער אייבערשטער זאל העלפן זאלן זיך אלע פירן אויפן אידישן וועג. די חברה האבן אנגעהויבן צו הערן, האבן זיי אנגעהויבן צו זאגן, און וואס איז מיט אונז, וואס איז? זאג איך, הער אויס, עטס קענטס מאכן דעם זעלבן החלטה, יו מעיק אפ יור מיינד, ענד איטס גאנא העפן. זייער אסאך מענטשן פרעגן מיך, וואס איז מיט איינער וואס ער לעבט שוין אין מאלעסטעישן יארן, קען הי געט אוט אוו איט? זאג איך יעדן איינעם, ס'מוז זיין אז ער קען געט אוט אוו איט, ווייל טאמער נישט וואלט דאך אים דער אייבערשטער נישט געהאלטן. איינער איז געווארן מאלעסטעד, קען שוין נישט ארויסקריכן דערפון, ער ווערט א מאלעסטער, נעמט אים דער אייבערשטער אהיים. אז ער האלט אים דא און ער געבט אים א טשענס, מוז זיין אז ער קען זיך מתגבר זיין. אוודאי ס'איז נישט די גרינגסטע זאך, ווייל א געוואוינהייט איז נישט קיין גרינגע זאך מ'זאל איבערקומען. ווען דו טוסט א דבר של היתר און טרינקסט יעדן טאג פארן דאווענען א הייסע קאווע צען יאר, טריי דיך אפצוגעוויינען ביים עלעפטן יאר וועסטו זען איטס לייק פולינג טיט, אבער ס'איז דא א מציאות אז מען קען, והא ראיה אונז נעמען ארויס הונדערטער קינדער פון די אלע קראנקהייטן, זיי סטראגלען אבער דער ארבעט. עניוועי האב איך געזאגט פאר די קינדער, יו נאו וואט, אלעס וואס עטס דארפטס האבן איז אביסל לאוו, אביסל ליבשאפט, וואס דאס האט ענק קיינער נישט געגעבן ווייל זיי האבן נישט געוואוסט וויאזוי ענק צו געבן און פארוואס ענק צו געבן און ווען ענק צו געבן, און די צווייטע זאך וואס עטס דארפטס האבן איז סייקייעטרי און סייקאלעדזשי, און כ'האב זיי געזאגט איך אליינס האב געגרינדעט א אפיס אין בית שמש, ס'דא חיים ושלום, ס'דא שלום בניך, ס'דא אזויפיל אפיסעס וואס די גאווערמענט, די איזרעילי גאווערמענט לייגט אריין מיליאנס אוו שקלים, ענד יו דיזערוו העלפ ענד יו ניד העלפ ענד פליז גאו פאר העלפ. און די חברה האבן אפגעשמועסט אז מוצאי שבת וועלן זיי קומען ווי איך שטיי איין, און זיי ווילן נעמען די אדרעסן פון די אלע ארגענעזעישאנס, ענד דעי אר ווילינג טו גאו פאר העלפ, שוין. אויפן וועג צוריק איז די חברה זענען אונז נאכגעגאנגען, איר מיינט זענען געבליבן מיט די ציגרעטלעך? נאו, זיי האבן געזען דער איז א וועי אוט, זענען אלע געקומען אן די ציגרעטלעך אריין אין די שטאט דארט ווי זיי וואוינען, און זענען אַלע הײמגעגאַנגען צו זײערע הײַזער. זײ האָבן עלטערן, זײ האָבן סאָמבאָדי, זײער האַרץ בלוטיקט אױס װען זײ טוען די אַלע שמוציגע זאַכן, ענד דעיר נאַט אינטערעסטעד טו הערט דע פֿעמילי, זײ זענען נעבעך געװאָרן פּגועים, און מיט קײן מלחמה, װאָס קענסטו נעבעך טון? איז אױפֿן װעג צוריק זאָג איך פֿאַר דעם מנהל, דו זעסט, װאָסערע בהמות איר זענט? עטס מאַכטס אַ דיעל מיט פֿינף-און-דרײַסיק קינדער און זאָגן, עטס קענטס גײן פֿרײַ, און עװענטשעלי ציִען זײ צו נאָך קינדער. ס'איז נאָר יעצט, אַז ס'איז דאָ פֿינף-און-דרײַסיק. קינדער, אבער דא גייט זיין אפאר הונדערט, דא גייען זיין מער קינדער וויפיל ס'גייען בלייבן אין שטאט, ווייל עבדא בהפקירא ניחא ליה. זאג איך, ווער האט אים געגעבן א רשות דאס צו טון? זאגט ער די רבנים, די רבנים זענען ימח שמם וזכרם, אויב אונז זאג מיר אויף א רב, ווען מ'זאגט אויף א רב איז אויב מ'זעט א גלח שפייעט מען שקץ תשקצנו ותעב תתעבנו כי חרם הוא, זאגן מיר אונז אויף א רב אויך. אונז זאגן מיר נאר נישט דעם פסוק ווייל אונז האלטן ער איז ארגער פון א גלח. און אונז וויל מיר נישט ארויסזאגן א דבר שבקדושה אויף אים. פרעגט ער פארוואס איז ער ארגער פון א גלח, זאג איך ווייל דער גלח האט נישט קיין תורה, דער רב האט א תורה, ער ווייסט וואס צו טון, ער ווייסט כל ישראל ערבים זה לזה, ער ווייסט וואס דאס הייסט ואת זכר לא תשכב משכבי אשה און ער אליינס טוט עס, מען האט יעצט אויכעט איינגעזעצט, כ'האב ענק געזאגט איך בין געווען אין אופקים, איך בין געווען אויף א פלאץ יע ט, כ'וועל נאך רעדן פון דעם, כ'האב דארט געוואלט בויען א מקווה, ענדליך דער רב פון אופקים, א גרויסער חשוב'ער רב, האט א בארד ביז צום בעלי באטן, אזא לאנגע בארד האט ער. ס'איז נישט צום גלייבן. און ער איז א גאר א חשוב'ער רב. ער איז א רב אין א גרויסע שטאט. אופקים איז א גרויסע שטאט. סע ס'איז נישט קיין שטאט. ס'איז אזוי מער א דערפל טייפ. אבער ס'איז גרויס. און ס'האט הונדערטער איינוואוינער. און ס'האט בעלי תשובות מיט אלעם. בקיצור דער רב הייסט שמעון עמאר. כה אמר אמר השם. ער האט מאלעסטעט און סאדאמייזד מיידלעך. ס'איז א שרעק וואס ער האט אלץ געטון. ס'איז אנבעליוועבל, ער איז זעקס און דרײַסיק יאר אלט, אים האט מען איינגעזעצט, ער בלייבט שוין דארט. האב איך געזאגט, ביי אונז א רב, ימח שמם וזכרם, זאג איך, ווער האט געגעבן א רעכט צו מאכן אזא מין אפמאך? זאג איך, אפשר איז איינער פון די קינדער משיח אויכעט, פון וואנעט ווייסטו אז נישט, אפשר וואלט ער אויסגעוואקסן א ווילנער גאון אדער א בעל שם טוב, זאג איך, ווי האט עטס געמעגט טון אזא רשעות? זאג איך אים, אלעס וואס די קינדער דארפן האבן איז אביסל ליבשאפט, a little love. און זיי זאלן זעהן מ'טוט פאר זיי, און זיי דארפן האבן אביסל העלפ, האט זיך נישט גענדיגט די וועלט. זאגט ער מיר, דו ווייסט, יעצט הייב איך ערשט אן צו זעהן אז אונז ווייס מיר גארנישט וויאזוי צו הענדלען אזא פראבלעם. אויף מעדיקעל זאכן האמיר אונז הצלה, אונז האמיר דאקטוירים, אונז האמיר אלעס, אבער צו הענדלען אזא מין טשיילד סעקשועל אביוז, איטס אנבעליוועבל. יעצט איך האב קיינמאל נישט געפרעגט דעמאלטס די קינדער צו זיי זענען געווארן סעקשועלי אביוזד, באט עט די ענד אוו די דעי איך בין געבליבן דארטן א עקסטרע וואך, איך האב געטשענדזשט מיין טיקעט ס'האט געקאסט אסאך געלט, ווייל איך האב געוואלט באמת דערגיין וואט איז רילי העפענינג, יעצט די קינדער וואס האבן געגעבן פריווילידזש אז מ'מעג ארויסגעבן זייער פייל, ווייל דארט איז אויך דא אזוי ווי ס'איז דא א היפא לאו, האבן די מענטשן וואס האבן זיי געגעבן העלפ, די סייקאלעדזשיסט און די סייקייעטריסט געזאגט יא ראביי, עווריבאדי סטארטעד בי בינג סעקשועלי אביוזד. וואלסט געגלייבט דאס? ס'איז אנבעליוועבל. מיט אנדערע ווערטער ס'איז שוין געקומען היינט ס'איז אזא מין זאך דו דארפסט יענעם נישט פרעגן פארוואס דו ביסט אזוי געווארן דו רעדסט צו אים וועגן דעם סאבדזשעקט וועט ארויסקומען אז ער איז סעקשועלי אביוזד ווייל אויב נישט פארוואס גייט ער אראפ פון וועג ס'איז אזויפיל בעסער צו זיצן אין וואלד מיט אפאר חברה און רייכערן דראגס אום שבת און זיין ארויסגעווארפן פון א קאמיוניטי ווי צו גיין אהיים צום טאטן אין שטוב און מאכן קידוש און עסן פיינע טשולענט מיט קישקע מיט אלעם, כ'מיין דער העז טו בי ער ריזען פאר אלל דיס, און ס'האט אזוי גוט געקלאפט אז די חברה האבן זיי האבן שוין אנגעהויבן מיר צו מאכן אפוינטמענטס צו רבנים, פון איין רב צום צווייטן פון צווייטן צום דריטן, ווייל זיי טענה'ן באמת אז די רבנים זענען נישט ב ה נישט אין די זאך, האב איך געטענה'ט פיין דעמאלטס זאלן זיי אבער נישט געבן קיין איסור אז מען טאר נישט גיין צו די פאליס ס'הייסט מסירה, אויב די פארשטייסט נישט דערצו און די זאגסט א מיינונג זעסט אויס אזוי ווי דער גראבער פלאר פון מאנסי, דער גראבער פלאר וואס ער פירט מוסדות מיט אלעם, א אנגעפרעסענער חזר, אנגעפרעסן און אנגעשטאפט מיט געלט, און ווער שטאפט אים מיט גרויס געלט? בי ענד עיטש, ער געבט אים לאנד מיט אלעם, יעצט האט אים דער אייבערשטער אזוי ביטער באשטראפט דעם בי ענד עיטש אז. זיי ווילן אריינגיין אין די יוניאן, עס וועט נישט גיין מער קיין הענקי פענקיס, דאס איז נאכדעם וואס ער האט שוין געהאט אמאל געדארפט באצאלן צוויי אהאלב מיליאן דאלער ווייל ער געבט נישט די זעלבע טריעטמענט פאר די גוים ווי פאר די אידן, יעצט האבן זיי זיך גענומען איבער און דאס איז אלעס ווייל ער געבט געלט פאר דעם גראבן פלאר, דער פלאר איז א שייגעץ א טמא מטמא, ער איז געגאנגען האט ארויסגעגעבן אן איסור אויף מיר, האט אים איינער געפרעגט רבי איד האסטו אפשר אנגעקאלט נחום ראזנבערג און גערעדט מיט אים? האסטו אפשר אויסגעהערט זיין האטליין? זאגט ער, וואס איך בין משוגע אויסצוהערן אלע מניוואלישע האטליינס? אויב דו ביסט נישט משוגע דאס צו טון, האסטו געדארפט מיך פרעגן וואס גייט פאר? יו דזשאסט דאונט טעיק ע פערסאן ענד יו גיוו אוט א חרם און אן איסור אויף אים, דו ווייסט אז דאס גייט אים שאטן, פארשטייסט? איז דער חיים פלאהר דער גראבער כלב טמא וואס מען דארף נאך וויסן צו ס'איז הורתו ולידתו בקדושה, דאס איז אמעריקען פלאהר פיפל, ווי האוו טו פיינד אוט א לאט אבאוט דעם, באט הו קעירס? ער גייט און שרייבט אונטער אויף א מענטש? דער מענטש האט זיך מוסר נפש געווען אז ס'זאל נישט געשעהן, האב איך זיי געזאגט אין ארץ ישראל זאלט וויסן, רבנים טארן נישט טאטשן דעם סאבדזשעקט, פונקט ווי, לאמיר זאגן אז ס'איז דא א הצלה קאל, יא? דער רב קען זיך נישט צוזעצן צום אמבולאנס אריינצודרייוון דעם פעישענט אין האספיטאל, ער קען נישט דרייוון א קאר. דעי דאונט נאו און דעי דאונט אנדערסטענד. נאכדעם איז געווען עטליכע גרויסע אסיפות פון רבנים, און איין רב האט זיך אנגערופן ער איז א גרויסער ראש ישיבה, און ער האט זיך אנגערופן, שטעל דיר פאר, הי נאוס נאטינג אבאוט משכב זכר און בחורים, צווישן בחורים און ראש ישיבות מיט בחורים, טיפש. א גרויסער ראש ישיבה, און ער זאגט מיר, די ווייסט וואס דיין פעלער איז? די דארפסט ארבעטן מיט די רבנים, זאג איך, זיי האלטן זיך נישט ביי לאזן ארבעטן ווייל זיי באקריגן געלט פון די פעדעפיילס ענד דעיר נאט היער טו דו א טשעינדזש, זאגט ער ס'קען נישט זיין, זאגט ער ער איז זייער גוט מיט רב קניבסקי און ער וויל אריינגיין צו דעם. ער וויל מיר מאכן אן אפוינטמענט, שטעל דיר פאר. זאג איך אים, איך האב נישט פיינט רב קניבסקי, גארנישט, ער איז נישט קיין טוער, ער זיצט און לערנט פאר זיך, באט היז נאט גאנא העלפ אוט די סיטשועישאן. זאגט ער, ניין קום. זאג איך, ווייסטו וואס, מאך מיר אן אפוינטמענט און איך קום. איך האב געווארט זעקס און דרײַסיק טאג אויפן אפוינטמענט, ס'איז קיינמאל נישט אפגעקומען. פרעג איך דעם רב דא, וואס איז געשען? זאגט ער, מען האט אים געזאגט אז קניבסקי גייט מען דורך, מען כאפט אן זיין הענט און מען גייט ווייטער. אבער זיך אראפזעצן רעדן אן ענין דאס מוז מען האבן א ספעשל פערמישן דאס איז נישט ווען יעדער קומט אריין, פון וואסערע ענין ווילט איר רעדן? זאגט ער פון טשיילד סעקשועל אביוז, זאגט ער איך בעט דיך א טובה שלעפ נישט אריין הרב קניבסקי אין די אלע טינופות'ער, זאג איך יענעם דאס הייסט טינופות? אויב ס'געשעהט אין אלע גאסן הייסט דאס טינופות? איך האב פארציילט א מעשה ס'איז געווען רב ליפקאוויטש, ליפקאוויטש איז געווען דארטן א מנהל רוחני צו א משפיע אין פאנאוויטש אין ישיבה קטן, איז געקומען דא דער באק דער ווינער רב, אים האט מען געשיקט אז ער זאל ברענגען חתימות פון ארץ ישראל אויכעט, ווייל זיי האבן געזען זיי האבן געברענגט אמעריקאנער חתימות, איך האב מיך אויסגעלאכט און געזאגט ברענג חתימות פון ארץ ישראל, נו פיין, האט מען אים געזאגט דו פארסט יעצט אויף ארץ ישראל זאלסט ברענגען פון אפאר ליטווישע גדולים, איז ער אריינגעקומען צו איינער פון די גדולים איז געווען רב ליפקאוויץ, יעצט דאס האט מיר ווינער רב נישט פארציילט, דאס האב איך געהערט פון רב ליפקאוויצ'נס נאנטע מענטשן, ער איז אריינגעקומען איז דא עפעס איינער א מנוול רעדט מנוולות מען דארף אונטערשרייבן, האט ער קודם געפרעגט וואס די רבנים אין אמעריקע קענען זיך נישט באשעפטיגן מיט א מענטש וואס ער רעדט מנוולות? און צווייטנס וואס הייסט ער רעדט מנוולות? ווי? ער גייט צו צו בחורים? ניין ער האט א האטליין, נו, זאלן זיי נישט אויפהייבן דעם האטליין, מאכטס אן איסור אויפן האטליין. נאכדעם פרעגט ער וואסערא מין מנוולות רעדט ער? זאגט ער ער רעדט וועגן משכב זכר, וועגן אנדערע זאכן, ער רעדט אז טאטעס שלאפן מיט מיידלעך, בקיצור די מינע זאכן. האט זיך אנגערופן הרב ליפקאוויטש, פאריגע וואך איז דא געווען א אידישער סייקייטריסט פון בני ברק, ער איז אריינגעקומען מיט פערציג תיקים, וואס הייסט פערציג תיקים? פערציג קעיסעס פון מיידלעך וואס האבן זיך באקלאגט אז די טאטעס זענען געשלאפן מיט זיי, זיי לאזן זיי נישט במנוחה, זאגט ער איך בין א לייסענסד סייקייטריסט און איך בין א מענדעטארי ריפארטער, וויל איך פרעגן דעם רב איך זאל גיין צו די פאליס צו נישט? זאגט ער זיכער זאלסטו גיין, זאלסטו קאלן שוין די משטרה זאלן אריבער קומען צו דיר, און אזוי האט זיך אנגעהויבן די גאנצע זאך, אז דו האסט א פראבלעם אז ראזענבערג רעדט מניוולות, מען דארף מעורר זיין אלע קינדער, סא בקיצור ער אזוי איז ער געגאנגען נעבעך מיאשקע לדאשקע, דער ווינער רב און ער איז צוריקגעקומען אן א חתימה, האבן זיי אים געזאגט אזא געלונגענער מענטש אן איין חתימה נישט מיטצוקומען? דער תירוץ איז, די ארץ ישראל'דיגע רבנים איז דא צווישן צוויי כיתות, ס'איז דא וואס זענען ממש, זיי ווייסן גארנישט, און ס'איז דא וואס ווייסן פונקטליך, און דעיר ווילינג טו פעיס ריאליטי, זיי ווילן אויך נישט האבן אזא מיסט קאסטן. איך האב געזאגט דארטן דרשות, ס'איז אלעס ריקארדעד, כ'האב אויך גערעדט אויפן טעלעוויזשן, כ'האב זיי געזאגט רבותי עטס ווילטס וויסן וואס רבנים זענען? פאראיאר אין בני ברק, יום כיפור אינדערפרי איז א מיידעלע געגאנגען פון איר הויז ביז צום שול, זי איז געווען זיבן יאר אלט, געקומען א חזיר, ער האט זי אריינגעשלעפט אין מקווה, ווייל יום כיפור גייט קיינער אין מקווה, און ער האט איר מאנס געווען, און ער האט איר אומגליקליך געמאכט, און ער האט איר אויפגעהויבן און אריינגעבויגן דעם קאפ אין די כלי מקווה און דערטראנקען דארט איבערגעלאזט ס'זאל הייסן כאילו זי איז דערטראנקען געווארן אין די מקווה. זאג איך אים, אונז ווייס מיר אלע ווער ס'האט עס געטון, אונז האמיר דעם נאמען, און יעדער ווייסט ווער ס'האט עס געטון, ס'איז דא אויף די ווידיאו אויכעט, יעדע מקווה האט היינט א ווידיאו. נאר וואס, ער איז נאך געלאפן אום יום כיפור צו די רבנים אז מען זאל מאכן זיכער אז דער איד קומט נישט פאראויס און ער איז נישט משתף פעולה מיט די פאליס, און ממילא העט מען אים נישט איינזעצן. סאו ברוך השם די רבנים האבן געפועלט, דער חזיר דרייט זיך ווייטער אין בני ברק, ער קען ווייטער הרג'נען קינדער. דאס איז וואס דא גייט פאר. ס'דא צוויי מינע רבנים, ס'דא וואס זענען טאקע אויסגעטוהן פון די וועלט, און ס'דא וואס זענען אזאלעכע דר'ערדליגערס דעט דעי דעי זענען מסכים פאר אפאר טאלער אז מ'זאל נישט איינזעצן אזא נואף. אין איינע פון די מיטינגס וואס כ'האב געהאט מיט די רבנים איז געווען א מורא'דיגע מיטינג, ס'איז געזעסן אפשר צוועלף גרויסע רבנים, און איך האב זיי אנגעהויבן מסביר צו זיין וואס דא גייט פאר, אז אונז האבן נישט קיין פראבלעם מיט די פעדאפיילס, אונז האבן א פראבלעם מיט די רבנים. ס'איז געווען א גאנצע א מיטינג באריכות, געט זיך א רוף אן דארט איינער פון די רבנים אז מען דארף גיין צו די גדולי הדור רבנים רב קניבסקי, רופט זיך אן א צווייטער לאמיך דיר זאגן איך בין א ראש ישיבה איך בין געווען ביי קניבסקי, קניבסקי איז א נייער נאמען קניבסקי, קניבסקי ביזי א משיח איז שוין דא, ער פירט זיך אזוי ווי דער ליובאוויטשער רבי, משיח משיח משיח. לאז אפ, ביסט אן אלטער איד, האסט אפגעלעבט, עסט שטארבן, צו משיח עט קומען צו נישט, דעטס נאט יור ביזנעס, געב נישט קיין סימנים דעם חודש יענעם חודש, ווייל ווען ס'וועט טאמער חלילה וועט עס נישט געשעהן, וועט זיין אסאך אפיקורסות אויף די וועלט ווייל קניבסקי האט געזאגט, כ'ווייס נאך נישט צו ער זאגט די אלע זאכן, מ'זאגט נאך אין זיין נאמען. עניוועי, עס איז געווען א מעשה אזוי, זאגט ער, איך בין דאך א גרויסער ראש ישיבה, איך האב בערך דרײַ הונדערט בחורים, און איך האב א בחור וואס איך בין געוואויר געווארן אז ער גייט אויף תל אביב, זיי האבן דא פראפעשענעל פראסטיטוטס, ער גייט יעדע צוויי וואכן צו א זונה. עניוועי, איך האב אים אריינגערופן, איך האב נישט געוואוסט וואס צו טון, און ער זאגט מיר, רבי איך בין פארכאפט שוין יארן, ס'האט זיך אנגעהויבן מיט מאלעסטעישן אין א מקווה אין בני ברק, האט ער געזאגט אז איך וועל אים ארייננעמען צו קנייבסקי, כ'האב אים אריינגעגעבן צו קנייבסקי, קנייבסקי האט אים געזאגט אזוי, זעסט דעם פינגער, ס'איז דא גודל, אצבע, אמה, זרת און קמיצה, זאגט ער, די אצבע. פאר דו וועסט גיין צו א זונה, עס כאפט דיך אן צו גיין צו א זונה, עסטו נעמען דעם פינגער, עסטו עס לייגן, עסטו אנצינדן א לעכט, עסטו עס פארברענען ביים לעכט, עס וועט דיר וויי טון, עט אוועק גיין די תאווה. קנייבסקי איז אזא בהמה פונקט ווי דער סקולענער רבי, סקוקולענער רבי אין בארא פארק, ער גייט זאגן דעם יונגערמאן וואסערע קאפיטל צו זאגן תהלים ער זאל תשובה טון, איצט ברויך מען נישט ער זאל תשובה טון, איצט ברויך מען נישט די אלע זאכן. עס ברויך מען זאל נישט מכשיל זיין בחורים. עניוועי, געט ער אזא זאג דער דער דער רב קנייבסקי זאל זיך לייגן די פינגער און פארברענען. פאר פיינע סגולה. זאגט ער ס'איז דורך דרײַ חדשים, פרעג איך דעם בחור נו וויאזוי גייט די סגולה, די רפואה, די תרופה ווי מען רופט עס, זאגט ער רבי זעסט די פינגער? זעסט עס? קוק, יעדעס מאל פאר איך גיי געב איך עס א פארברען, נאכדעם נעם איך סילוועדין, ס'גייט אוועק די פעין, דעם נעקסטן טאג גיי איך צו די זונה. זאגט דער רב אליין, אז קנייבסקי איז נישט קיין רפואה צו דעם, דא מוז מען גיין אדער פאר טערעפי, אדער מוז מען זעהן עפעס אן אנדערע וועג צו טוהן, דער העז טו בי א וועי, באט ס'קען נישט זיין אז מ'זאל אננעמען די גדולי הדור זיי זיצן לערנען א גאנצן טאג, זיי מישען א סטעיטמענט און שוין ס'עט זיין ערלעדיגט, ס'האט גארנישט געשעהן. זיי האבן אלע מודה געווען מען דארף. ארבעטן אינאיינעם, משתף פעולה צו זיין, און זיי האבן אלע מסכים געווען אז מען דארף גיין צו די פאליס מיט א מנוול. איך האב עס ארויסגענומען, ס'איז געווען אין משפחה אויף ענגליש, איך האב געמאכט דערפון הונדערטער קאפיס, איך האב פארטיילט דארט, הונדערט און זיבן רבנים וואס די רבנים שרייבן אז מען דארף גיין צו די פאליס און נישט צו רבנים, דעטס אלל. ס'ווערי סימפל, ס'האט מיך געדויערט וואכן איבערצודרייען די רבנים'ס וועי אוו טינקינג, און למעשה האב איך עס געטון, ענד איט וואס ווערי ווערי הארד באט איי דיד איט, צו א סערטען עקסטענט. איז בקיצור, איז געווען ווייטער ביי די אסיפה, מ'האט גערעדט, יעדער האט זיך אויסגערעדט יעדער ראש ישיבה וואסערע פראבלעמען ס'איז דא, דאס האב איך זיי געזאגט דאס האט נישט מיט רבנים צו טון, דאס האט צו טוהן מיט פראפעשענעלס, סייקאלעדזשיסט, סייקייטריסט, און עס האט צו טוהן מיט עדיוקעישן, מען מוז לערנען די קינדער און מיט די בחורים. ס'געווען גרויסע צדיקים זיי האבן זיך נישט געזעצט לערנען דעם שיעור ביז זיי האבן נישט געלערנט צען מינוט מוסר צו אנדערע זאכן, זאג איך יעדן טאג מוז דער ראש ישיבה רעדן פון עניני קדושה און צניעות, און אז א בחור זאל נישט אטאקירן א צווייטן און אן עלטערע זאל נישט אטאקירן א יונגערן און דער ראש ישיבה זאל נישט אטאקירן, מען האט געהאלטען אין איין איינזעצן ראש ישיבות. מען האט איינגעזעצט איינע פון די גרעסטע ראשי ישיבות האט געהאט די בעסטע ישיבה אין חשמונאים דער שטיינהארט מען האט אים איינגעזעצט ער זיצט ס'איז דא צענדליגע בחורים וואס זיי קומען קעגן אים יעצט דאס איז א וועג וויאזוי מען האט עס געמעגט לאזן איך בין געווען דארטן אין צפת בין איך געגאנגען צו דעם שמואל אליהו איך האב אים געזאגט וואס א גוטע זאך ער האט געטון אז ער האט אראפגענומען דעם עזרא שטיינבערג ס'דאך א מורא'דיגע זאך, ווען ער באהאלט עס ווען נישט וואלטן געווען הונדערטער בחורים אין דזשעפערדי און זיי זענען מזרחי, זיי זענען געזעסן שבעה נאך אים נאך זיין תורה וואס זיי האבן געלערנט פון אים, יעצט שפעטער בין איך געבליבן נאך א וואך דירעקט אין די שטאט צו זען וויאזוי זיי זענען געגאנגען פאר טערעפי מיט אלעם. איר האט נישט קיין השגה, די אלע קעיסעס וואס איך האב געקענט דערגיין, ס'דא וואס מ'קען נישט דערגיין ווייל ס'דא א היפא לאו, אבער די וואס זיי האבן געלאזט אז מ'זאל רעדן דערפון ווייל זיי האבן געהאלטן אז זיי זענען א מופת חותך פאר כלל ישראל אז טשיילד מאלעסטעישן נעמט אראפ פון וועג און פון דעם נארמאלן וועג און פון אידישן וועג די אלע האט זיך אנגעהויבן מיט מאלעסטעישן איך וויל זיך נאכאמאל איבערחזרן וואס איך האב זיי פארקויפט איז נישט געווען אמת איך האב נאר נישט געקענט זיי פרעגן צו ס'האט זיך אנגעהויבן מיט מאלעסטעישן ווייל ס'וואלט געווען א לצנות האב איך זיי געזאגט עמו אנכי בצרה איך האב זיי קיינמאל נאך נישט געזאגט אז ס'איז נישט אמת געווען ווייל איך האב נישט געוואלט אז זיי זאלן ווען מ'זאגט ס'זאל זיי וויי טון איך האב זיי געזאגט איי טאק דעם פאר א רייד, באט למעשה דיס איז וואטס העפענינג ענד ווי העוו טו ווארק וויט איט. און איך האב אנגעהויבן מסביר צו זיין פאר אלע רבנים אז די רבנים טארן נישט טאטשן דעם סאבדזשעקט, זיי טארן זיך נישט מישן נישט לטוב און נישט לרע, איט העז טו בי הענדלד ביי פראפעשענעלס אין די אינדוסטרי, און זיי האבן אלע אנגעהויבן צו פארשטיין. ווען איך בין אנגעקומען אויף ארץ ישראל בין איך דאך נאך געווען ווי מ'זאגט אסאך רבנים וואס איז, יא, ניין, בין איך יא אין חרם בין איך נישט אין חרם בין איך יא גערעכט בין איך נישט גערעכט, ווען איך האב געענדיגט. איז די גרעסטע פון די רבנים די גרעסטע פון די ראש ישיבות האבן זיך מיר געהויבן דעם היט זיי האבן געזאגט אזא מין ווי מען זאגט עדיוקעישאן וואס איך האב זיי געגעבן דארט ס'איז געווען אנבעליוועבל זיי האבן נישט געגלייבט ס'איז מורא'דיג און צוביסלעך טוישט זיך די וועלט עניוועי ביי די אסיפה. ווען איך האב געהאט די גרויסע אסיפה ס'איז געווען צוועלף רבנים, האט זיך איין רב אנגערופן אז צו טראגן תפיסה איז נישט קיין סעלושען, און ער האט דערציילט א מעשה, ער זאגט, ס'איז געווען אמאל אין בני ברק מיט א צען יאר צוריק צו פופצן יאר צוריק, איך ווייס נישט פונקטליך ווען ס'איז געווען, איז געווען א מעשה, כ'האב שוין אסאך מאל גערעדט דערפון, ס'איז געווען א אינגערמאן וואס איז געווען א מנוול, און ער איז געגאנגען אפגעקאלט יעדע כלה דעם נעקסטן אינדערפרי נאכדעם וואס זי האט חתונה געהאט ער האט געזען אז דער מאן איז געגאנגען אין שול האט ער אפגעקאלט אז זאלסט וויסן ס'דא זאכן וואס מען האט דיך נאכנישט געלערנט איך בין א שליח פון דער רב קניבסקי מיט דעם רב מיט און יענער רב האט אויסגערעכנט דארטן א ליסטע פון אלע רבנים פון בני ברק, און ער האט גערעדט פון ר' ניסן קארעליץ, ר' שמואל הלוי וואוזנער, און ווייסט ער געוו אלע רבנים. געזאגט, יעצט מוז איך אריבערקומען איך מוז דיר ווייזן זאכן וואס מען האט דיר נאכנישט געזאגט ווייל דו ביסט נאך געווען א מיידל. שוין, די תמימות'דיגע מיידלעך האבן געוואוסט א שליח פון א רב, א מעשה אין ארץ ישראל, האט דאך מורא, רבנים. איז בקיצור וואס ער האט געטון איז ער האט מיט זיי געוואוינט. דעטס איט, איינפאך גראד, ער האט מזנה געווען מיט זיי מיט זיי געוואוינט. יעצט איז געווען אזאלעכע וואס זענען געווען אן אשת כהן, אן אשת כהן איז אן ערנסטע פראבלעם, ווייל אפילו באונס איז אסור לבעלה, און די אנדערע זענען נישט געווען קיין אשת כהן, זיי געווען ישראלים. יעצט למעשה איז געווען איין קלוג ווייבל, אונז ווייסט מען ווער ס'איז געווען אויך, עטס 'עטס לאכן א גוט, ס'איז געווען א רב'ס א טאכטער, זי איז געווען אפ טו דעיט מיט ביידע פיס אויף די וועלט. און ער האט איר אויפגעקאלט, האט זי געזאגט הער אויס, ביי מיר גייט יעצט דער אוועק דאווענען, איז קום פונקט א שעה ארום ווייל ער דאווענט צוויי שעה, און זי האט אויך באשטעלט די משטרת בני ברק, און מ'האט זיך געטראפן ביי איר אינדערהיים, און מ'האט איינגעזעצט דעם אינגערמאן. דער אינגערמאן האט באקומען איך געדענק נישט, כ'מיין פינף און צוואנציג יאר תפיסה, ער זיצט שוין צען יאר. זאגט דער רב, איך גיי אים וויזיטן אקעיזשענעלי, און איך וויל דיר זאגן אז עפעס איז אריינגעקומען א רוצח אין תפיסה, א רוצח, ער האט געהארגעט מענטשן, מ'האט אים איינגעזעצט, און ער האט געהערט אז ער איז דא ווייל ער האט גערעיפט פרויען, איז ער געגאנגען ער האט אים אזא שאס געטאן אין קאפ אז ער האט אים בלינד געמאכט אויף אן אויג, זאגט ער ווען ער גייט שוין ארויסקומען קומט ער שוין ארויס אזוי ווי בלעם, בלינד אויף איין אויג. האט ער געטענה'ט אז לייגן אין תפיסה דאס איז נישט קיין סעלושען ווייל מען קען ארויסקומען בלינד אויף אן אויג. איר האט עס זייער וויי געטון א רב זאל אזאנס זאגן ווייל פארשטייסט ע ע ער קוקט נישט אויפן וויקטים ער קוקט אייביג אויף דעם פרעפ אויף דעם פעדעפייל. עניוועי בין איך געגאנגען כ'האב געזאגט דעם רב קודם כל איר זייט א משפחה וואס איר גייט אים וויזיטן וואס האט איר מיט אים? זאגט ער ניין די משפחה צאלט אים געלט ער זאל אים גיין געבן חיזוק. זאג איך אים, זייער שיין פון אייך. נאכדעם פרעג איך אים, זאג מיר, וואס איז א חילוק צו ער איז בלינד אויף איין אויג צו אויף צוויי אויגן? א מענטש וואס האט אנגעטון אזא חורבן? ס'איז דא אינוואלווד אריבער צוואנציג אדער פינף און צוואנציג פרויען. זאג איך אים, איר ווייסט כ'ל אייך זאגן, איך קען דאך נישט די אלע פרויען. טרייט צו באקומען א ליסט נאר פון פינף פרויען, נישט מער. כ'ברויך נישט מער ווי פינף פרויען. די פינף פרויען זאלן קומען דא פארן בית דין און זאלן אייך זאגן צו ס'איז דא איינע פון די וואס האבן זיך נישט גע'גט. צו אפילו עס איז דא אזאלכע וואס וואוינען מיט זייערע מענער, איף דעי קען טעיק מעריד לייף, צו זענען נישט אויף פילן, צו ס'איז א, לעט דעם טעל, זאלן די מיידלעך, די ווייבלעך זאגן זייער לייף היסטערי, עסטו זעהן וואס זענען דורכגעגאנגען און וואס זיי גייען נאך יעצט דורך, און איי בעט יו דאלערס טו דאנעטס. קיין איינער איז נישט געבליבן חתונה געהאט, אויסער אז דער מאן איז געוען א סופער צדיק און ער קענט ליידן פון אזא משוגענע, בקאוז די אלל גאו קרעיזי ענד וויילד, און נאכדעם וויל איך וויסן די וואס האבן זיך יא געהאלטן צו זיי האבן געקענט מחנך זיין קינדער נארמאל, צו זענען געהעריגע מאמעס פאר די קינדער מיט ליבשאפט, אז דאס מ'עט דאס אלעס מברר זיין, אוה דעמאלטס וועל איך דיר אנהייבן מסביר צו זיין צו א פאליס צו ס'איז יא גוט מ'זאל רופן די פאליס צו נישט גוט צו מ'זאל עס איז גוט מ'זאל זיי לייגן אין דזשעיל צו נישט, אבער ווילאנג דו האסט נישט דא ביידע צדדים וויאזוי קענסטו פסק'נען? זקן, זיך וועסט זיך שוין ווען ווי די משוגענע אמעריקאנע רבנים געבן ארויס א חרם אויף מיר מיט אן איסור, און איך בין נישט דארט געווען, ווי אזוי האב איך עס געדארפט באקומען אויף די פאסט, איך האב געדארפט ליינען די פאשקווילן, זענען געגאנגען זיי האבן געווארפן פאר מיין טאטן הריני כפרת משכבו, טויזענטער פאשקווילן ביינאכט, די איינציגע זאך איז זיי האבן נישט געכאפט מיין טאטע האט זיך אין לעבן נישט אראפגעבויגן פאר א פאשקוויל, אין לעבן נישט, און ער איז נישט געגאנגען אין די גאס ליינען סיינס אויך נישט, עטס האטס געקענט אנקלעבן וויפיל עטס האטס געוואלט, איך בין אויך די זעלבע, איך ליין נישט ענקערע פאשקווילן, איך ווייס ס'איז אלעס בלאף, געלט ענד דעטס אלל איטס אלל אבאוט. סאו איך מיין ווען האב איך געדארפט אפילו וויסן אז מ'האט מיך געלייגט אין חרם? דאך סתם לצים. זאג איך דעם רב האסט נישט געברענגט די צד שכנגד און דו האסט גע'פסק'נט צו ס'איז יא ווערט מ'זאל רופן די פאליס צו נישט צו מ'מעג צו מ'טאר נישט האבן זיך אלע רבנים אנגערופן דו ווייסט אז ער איז גערעכט לאמיר אהער ברענגען די וויקטעמס זאגט א צווייטער רב ניין ער מיינט נישט זאלסט אהער ברענגען די וויקטעמס יענער זיצט שוין אין תפיסה ס'פעלט אים שוין אן אויג ער מיינט נאר צו זאגן אז אונז דארף מיר וויסן אז דער איז אנלי וואן סעלושען און דאס איז וואן או או דאס איז אין ארץ ישראל די פאליס און דאס דארף מען טוהן און די רבנים זאלן זיך נישט מישן אין דעם אוי ס'איז געווען זייער פרוטפול די אלע מיטינגס ביז היינט האב איך קיינמאל נישט געהאט קיין געלעגנהייט צו רעדן צו רבנים ווייל איך בין דאך געווען אין חרם און אויך געהאט, איז די רבנים האבן נישט געוואוסט וויאזוי צו הענדלען, אבער צו זאגן אז זיי ווייסן נישט דאס האבן זיי נישט געוואלט זאגן, היינט אזוי ווי ס'איז דא אזויפיל פגועים און די עלטערן קומען וויינען צו די רבנים וואטס גאוינג אן, האבן זיי זיך שוין געמוזט אנהייבן צו עפענען די אויגן, מען קען עס שוין נישט דינייען, ס'איז שוין מער נישט א זאך וואס מען קען עס לייגן אנדער די קארפעט, דער איז סאו מעני, אזויפיל צעבראכענע משפחות און אזויפיל צעבראכענע קינדער, יו דזשאסט קענט קיעפ אן לייק דיס. ס'איז געווען מורא'דיג. און נאכדעם כ'האב ענק אריינגעשיקט פון אווערסיס א תורה פון הכצעקתה, דער אייבישטער זאגט אה הכצעקתה ס'א גרויס געשריי, וואס איז די געשריי? ווייסט וואס די געשריי איז געווען? מ'האט געטשעפעט מיט קינדער. האט דער אייבישטער געוואוסט די גאנצע צייט סדום און עמורה טוען אלע שלעכטע זאכן. ווען מ'האט אנגעהויבן צו טשעפען מיט קינדער, מ'האט ארויפגעלייגט א מיידעלע, מ'האט זי גערעיפט און ארויפגעלייגט אויפן דאך אנגעשמירט מיט האניג די בינען זאלן איר צעבייסן, דעמאלטס האט דער רבונו של עולם געזאגט אוי! ס'צרות. די זעלבע האבן אונז דא געטון אלע יארן האב איך געזאגט. ס'הכצעקתה אז א ברוך מרדכי אפגעהארגעט די גאנצע שטאט. יעצט ווען ס'געווען ברוך מרדכי'ס קעיס איז ס'געווען דעמאלטס דער טערקל טויב האט זיך אריינגעמישט ער האט געוואלט גיין קאלעקטן אויף זיין זון ווייל ברוך מרדכי ווייל ער איז געוואויר געווארן אז זיין זון איז געווארן גערעיפט אין מונקאטש ביי די לעבאוויטשעס. קיצור ס'איז אזוי געגאנגען זיי האבן געשפילט מיט אים א געים פארקערט און זיי האבן געוואלט געבן געלט און מ'האט זיי ביידע איינגעזעצט. אין די פעיפערס אין קאורט שטייט אזוי, ס'שטייט אז מען אבער זאל נישט איינזעצן טערקל טויב ווייל טערקל טויב ברוך מרדכי האט נישט געהאט צו עסן אויף שבת און טערקל טויב האט אים געגעבן צו עסן אויף שבת און ממילא איז נישט ריכטיג אז מען זאל אים איינזעצן. און אין אן אנדערן פעיפער אין דעם זעלבן פארן זעלבן דזשאדזש האט מען געשריבן אן אנדערע מעשה אויכעט, מען האט געשריבן אז ברוך מרדכי האט אזוינפיל געלט אז מען דארף האבן א מיליאן דאלער האט ער געגעבן א מיליאן דאלער. סאו ברוך מרדכי איז אן עושר צו אן ארעמאן? יעצט די גאווערמענט הייבט עס אן צאמצושטעלן, מ'האט סובפינעט טשארלס היינס, די פעדערל גאווערמענט גייט אים איינזעצן, נישט פאר דעם קעיס, זיי גייען אים איינזעצן ווייל ער האט גענומען קעש, וואס דאס געט מען אים אז ער זאל פייטן מיט דעם קריים, און ער האט עס גענוצט פאר זיין קעמפעין. אבער ס'קומען יעצט ארויס די אלע פיילס, מ'פייט. ביי די עף בי איי אז די אלע פיילס זאלן זיי באקוקן וואו מ'עט זעהן ס'איז לא ראי זה כראי זה אלן דערשאוויץ ער האט נישט געטארט אריינגיין אין טשעימבערס דארטן צו דעם קעיס ער האט געשריגן איי העוו פעיפערס איי העוו פעיפערס איי העוו טעיפס די טעיפס איז ליגנט ס'אינגאנצן נישט דא קיין טעיפס. ס'דא איינער וואס האט עס געמאכט, ס'האט גארנישט צוטוהן מיט די גאנצע קעיס, עס מ'קומט יעצט ארויף צוביסלעך קומען זיי ארויף אויף יעדע זאך וואס א קאראפשען דא איז געווען, די פעדערל גאווערמענט גייט עס אלעס ארויסקומען מיט דעם. איז הכצעקתה הבאה אלי, שטעל דיר פאר מ'האט גענומען א סרולי רובינשטיין מ'האט אים געהארגעט פאר לייף מ'האט באצאלט זיין טאטען הכצעקתה אסאך געלט קלאוס טו א מיליאן דאלערס, און יעדער מאכט א שווייג. און נאכדעם דער אנדערע טורנהיים מ'האט אים געטראגן אויף ארץ ישראל. וואסא רעכט האבן זיי אים געהאט צו טראגן אויף ארץ ישראל? זיי האבן אינטימידעיטעד און געטארטשט וויקטימס, וויטנעסעס. און ס'איז אלעס שטיל געווען. טשארלס היינס האט זיך נישט געמאכט וויסנדיג. ס'האט אים נישט געהארט. נו נו, יעצט קומט אלעס ארויף. מ'הייבט אן צו ווייזן די גאווערמענט מ'איז אזוי קאראפטעד דא, אז ס'איז נישט דא דאס גלייכן. וואס איז די הכצעקתה? האט מען גענומען אז א טורנהיים האט אים אפגעהארגעט אויף טויט? ער נעבעך א שבר כלי פאר זיין גאנצן לעבן און מ'האט געגעבן זיין טאטן זעקס הונדערט טויזנט צו וויפיל פאר א מארגעדזש צו באצאלן פאר א הויז. כ'מיין דא דאס איז דער וועג צו טוהן דאס? סא דאס שטעלט זיך אפ צוביסלעך ווייל די רוי די גאווערמענט כאפט עס שוין, די פאליס כאפן עס, און אין ארץ ישראל די רבנים האבן עס אויך אנגעהויבן צו כאפן. דאס איז דא אפאר מענטשן זיי מאכן דא א שיינעם לעבן און אויף דעם מוז גאנץ כלל ישראל ליידן און אונז וויל מיר עס נישט. אונז וויל מיר עס נישט. און צוביסלעך פארט עס גוט, כ'האב געהאט די יאר האב איך געהאט אזא סוקסעס אין ארץ ישראל כ'האב קיינמאל אין מיין לעבן נישט געהאט אזא סוקסעס צוקומען צו אלע גדולי הדור נישט די קניעווסקי טייפ די וואס זיצן א גאנצן טאג לערנען גדולי הדור וואס זיי טוען אין חינוך וואס זיי האבן ישיבות וואס זיי האבן שטעט און זיי זעהן אז אלעס איז אין דער ערד און דעי רילי וואנט טו געט דאון טו די באדאם אוו איט האו איט קאוד בי סטאפ. איך בין שוין אוועק געפארן פון ארץ ישראל, די רבנים האלטן נאך אין איין רופן, און זיי האבן נאך אזויפיל שאלות, ס'לאזט זיך נישט זאגן, און איך האף צוריק צו פארן ביז אפאר וואכן, איך מוז צוריק פארן ווייל אז מ'האט איינגעפעדעמט און ס'גייט, דארף מען עס ענדיגן, מ'קען נישט איבערלאזן א האלבע זאך, אבער די מאל איז עס געווען מורא'דיג סוקסעספול, פשוט וועגן דעם ווייל דער עולם זעהט שוין אז ס'טויג נישט, יעדער קאמפלעינט, אז ס'איז שוין נישט וואס אמאל, מ'קען עס נישט באהאלטן, יעצט. און מיר גייען ווייטער אביסל. עטס ווייסט וואס גייט פאר אין ארץ ישראל היינט אפילו ווען איך מאך דא דעם האטליין, ס'איז געווען נעכטן אין בית שמש איז געווען אינצידענטס, מ'האט געוואלט הרג'ען אפאר מענטשן, מ'האט געשאסן אן אראבער, אין אלע גאסן טוט זיך, בית שמש איז היינט פון די גרעסטע שטעט אין ארץ ישראל, בפרט נאך פאר פרומע. ס'איז א מורא'דיגע זאך. איך זיץ און איך טראכט אסאך מאל, איך בין געווען אין ארץ ישראל, כ'האב געהאט מער צייט צו טראכטן ווי דא, ווייל איך בין נישט אזוי געווען טרוד מיט די אלע, מיט די אלע לאקעל זאכן. איז בקיצור, וויל איך ענק זאגן א אינטערעסאנטע זאך. כ'האב אזוי אריינגעטראכט, אונזער הייליגער רבי דער דברי יואל איז געווען זייער א קלוגער איד. שוין, אויף דעם איז דאך נישט דא וואס צו רעדן. געווען א חכם מחוכם. ער איז געקומען ער האט אונז אנגעהויבן מסביר צו זיין ציונות, מען זאל נישט ווערן פארכאפט אין ציונות, ציונות. ווער איז געווען פארכאפט אין ציונות? ווער? דו מאכסט א גאנצע זאך, וואס האט עס מיט אונז? דאס איז אין ארץ ישראל. בין איך געזעסן איך האב אסאך געטראכט אז איך פארשטיי זייער קלאר וואס אונזער רבי האט געוואלט. אונזער רבי האט געוואוסט אז טאמער עט ער זיך נישט שלאגן קעגן ציונות, און אונז תמימות'דיגע אונגערישע און מארמארישע אידן, מען זעהט א לאנד, מען ברענגט אונז שוין א כותל, דאס איז שוין חס ושלום משיח, דער רבי האט געוואוסט אונז וואלט מיר אזוי משוגע געווארן ווען מ'לויפן צו די עבודה זרה, און דווקא צו זיין עולם האט ער דאס געמוזט אזוי שטארק קעיטערן, ווייל דאס איז די פרומע אונגערישע אידן תמימות, ס'וואלט געטראפן א פסוק עיני השם אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה, איז במילא וואלט. זיי אינגאנצן משוגע געווארן פון די עבודה זרה ציונות, זיי וואלטן געפארן אויף ארץ ישראל זיך באזעצן, ס'וואלט געווען אזוי ווי די אמעריקאנער היינט, מסתם צוואנציג דרייסיג פראצענט באזעצן זיך היינט אלע אין ארץ ישראל, בפרט נאך די אינגעלייט, איז למעשה איז עס א מורא'דיגע זאך, דער רבי האט אונז שוין נאך פאר ס'האט זיך אזוי דעוועלעפט מיטן כותל מיט אלעם האט ער אונז שוין געזאגט רבותי דאס איז מעכב די גאולה, יעצט איך וויל ענק זאגן א מורא'דיגע זאך, מען גיבט א פאר ארום אין ארץ ישראל פון שטאט צו שטאט, איז מען קוקט און מען וואונדערט זיך פארוואס דער אייבערשטער מאכט אזאלכע חבלי משיח דארטן, יעדע שטאט, באמבעס מיט משחית, מען הרגעט, כ'בין אליינס געגאנגען אין ירושלים אויף די גאס, און געקומען א קאר צו פליען, כ'האב געזען ווי ער פליעט ווי משוגע, האט ער אפגעהארגעט צוויי מענטשן אויף טויט, א מגיד שיעור מיט נאך איינעם, און עפעס צוועלף פארוואונדעטע. נעמט מען זיך טראכטן, וואס עפעס, וואס וויל דער אייבערשטער דא אונז ווייזן? איז האב איך געטראכט און כ'האב מחליט געווען אזוי, ווען נישט דאס וואס ס'זאל זיין דאס ביסל חבלי משיח וואס מ'זאל מורא האבן פאר די אראבער, וואלטן אידן אין ארץ ישראל, בפרט נאך די אינגע לייט, אפילו נישט געבעטן אויף משיח'ן, נישט געבעטן אפילו. איר ווייסט רבותי וואסערא דירות די חברה וואוינען? די אויגן גייען יעדן אויס. יעדן גייען די אויגן אויס. זיי וואוינען אין א דריי, פיר און א פינעף בעדרום אפארטמענטס מיט א סוכה. ס'איז דא נאך א פלאץ ווי מ'קען צובויען נאך צוויי דירות, נאך צוויי שלאף צימערן טאמער די קינדער, ס'וועט א גרויסע משפחה. די סוכה איז אזוי גרויס ווי די סוכה אין קלעמענטי, קענסט אריינרוקן דארטן זעקס מנינים. ברענד ניו הייזער, די פארטשעס זענען געבויעט מיט גלאז מ'זאל קענען אריינקוקן און ארויסקוקן און ס'איז אזא געקאלערטע גלאז די זון זאל נישט אריינשיינען. ווער ס'איז געווען אין בית שמש, צו ווער ס'איז געווען איבעראל, אין קרית ספר, אין אחזת בראכפעלד, דארט איז דא אפשר פופצן גרויסע בנינים, איינס געהער פאר ברסלב, צען געהער פאר וויזשניץ ר' שרולטשע'ס, די אנדערע געהער פאר מענדלס, אזעלכע בנינים, און יעדע אפארטמענט האט א סוכה, ס'אזוי שיין אז ס'לאזט זיך נישט זאגן, איז ווען נישט דאס, וואס די אראבער זאלן מאכן אויפשטאנדס כסדר, וואלט מען געמיינט מען ברויכט שוין חלילה נישט משיח, מען ברויכט נישט דעם גואל צדק, מען לעבט און מען לאכט, געלט איז דא, יעדער באקומט קינדער געלט, ס'איז געווען דער, יענער איינער אין כנסת מיט א צוויי דריי יאר צוריק האט זיך געוואלט פארהאמפערן מיט די פרומע, ער האט געוואלט צונעמען דאס געלט, ביבי נתניהו האט געזען אז דאס וועט נישט ארבעטן און ער האט צוריק גענומען די פרומע, מען באקומט געלט, ס'איז דא וואס איר ווילט הערן און געדענקען איז דא דארטן פאר א אינגערמאן, און אלעס זיצט און לערנט אין כולל, ס'הייסט צו זיי לערנען צו נישט דאס איז קיינעמ'ס נישט ביזנעס נישט, אבער אלע זענען איינגעשריבן אז זיי לערנען אין כולל סאו דארפן זיי נישט גיין ארבעטן אויך נישט. איז דאס וואס דער אייבערשטער געט אזא פחד פון די אראבער איז ווייל ווען נישט זאלט מען פארגעסן אינגאנצן אז ס'פעלט נאך אויס א גואל צדק. יעצט, אונזער הייליגער רבי האט דאס געוויסט. ער האט געוויסט ער שלאגט זיך מיט א מדינה. און ער האט געוויסט ער שלאגט זיך מיט ציונות. ער האט אבער געוויסט נאך א זאך. אז ער וועט אונז נישט געבן די זעלבע מיני דירות וואס מען גיבט דארטן. יעדער פארט היינט וואוינען אויף ארץ ישראל. יעצט אביסל שוואכער ווייל ס'איז אנגעהויבן די אראבערס אויפשטאנד. אבער אין אלע געגנטן רעדט מען היינט ענגליש. ווי איך בין געווען. איך בין געווען אין הר נוף. איך בין געווען אין בית וגן. אלעס איז ענגליש. מען קומט פון די גאנצע גאנצע אמעריקע פארט דארט אהין וואוינען. אין די גאנצע וועלט האט אונזער הייליגע רבי געוויסט איך מוז צושטעלן דירות, האט די רבי געזאגט איך גיי בויען מאנרא, איך גיי מאכן קאמפעטישן מיט די מדינה, איך גיי בויען דירות, די רבי האט געזאגט אזא לשון אז ר' לייבעלע גליק וואס האט נישט געהאט קיין ווערהאוז ווי צו מאכן די הבדלות, ער פלעגט עס מאכן אין סאטמארע מצה בעיקערי זומער ווען מען דארף נישט האבן די בעיקערי, האט ער האט ער געזאגט אפילו ער זאל זיך האבן אן אייגענעם דאך אויפן קאפ, דאס האט מען אייביג געוויסט אינדערהיים מען מוז האבן א דאך אויפן קאפ, א דירה מוז א מענטש האבן. אין דער אַלטער היים איז געווען טאַקע גרינגער מיט דעם, ווייל יעדער האָט געהאַט אַ דאַך אויפן קאָפּ. מ'האָט נישט געקענט אַפֿאָרדן אין די גרויסע רייכע שטעט האָט מען געוווינט אין די דערפֿעלעך אַרום און אַרום. אָבער אַ דאַך אויפן קאָפּ האָט מען געמוזט האָבן. און דאָס איז אַ מוראדיקע זאַך. דאָס האָט אונדזער הייליגער רבי געטאָן אין קרית-יואל. זענען געקומען די שקצים, די רשעים, זיי האָבן געמאַכט דערפֿון אַ ביזנעס. אַ הויז אין מאָנראָ, אין דעם גויישן מאָנראָ, קען קאָסטן הונדערט צוואַנציק, הונדערט דרײַסיק טויזנט דאָלאַר. האָסטו שוין אַן אייגן הויז מיט אַ שטיקל גאָרטן, מיט אַ פּאַרקינג פֿאַר די קאַר. אין מאנרא קריגסטו א האלצערן הייזל וואס ס'וואוינען דערין צוואַנציק משפחות, באקומסטו עס פאר פֿיר הונדערט טויזענט דאלער אנשטאטס הונדערט צוואַנציק. זיי האבן חרוב געמאכט אלעס וואס אונזער רבי האט נאר גע. וואטעווער הי סטאד פאר און וואס ער האט אונז געלערנט האבן זיי חרוב געמאכט. איך זיץ זיך דארט אין ארץ ישראל און איך קוק וואס איז דער צושטעל צווישן א הויז אין מאנרא און א הויז אין לאמיר זאגן אין בית שמש. מען מאכט יעצט אין הר יונה מאכט מען צענליגע בנינים, ווי מען מאכט מאכט מען צענליגע בנינים. מען מאכט יעצט אין רמת ג' איז מאכט מען יעצט האט מען געמאכט צוואַנציק טויזענט דירות טרעף איך דא איז געווען א באס דרייווער ער פלעגט דרייוון די באס אין ווילימסבורג בארא פארק אזא ארץ ישראלדיגע טייפ פרעג איך אים וואס טוסטו דא אין בית שמש זאגט ער ס'הייסט וואס אין בארא פארק קאסט א דירה צוויי אהאלב טויזענט דאלער רענט כ'האב געמאכט אויפן באס אזוינפיל און אזוינפיל, ס'איז כמעט געווען צו באצאלן צוויי וואכן צו באצאלן דעם רענט. געקומען דא, כ'דרייוו דא אויך א באס, און איך מאך אפילו נישטאמאל העלפט וויפיל כ'האב דארט געמאכט, נאר די דירה דא קאסט מיך צוויי טויזנט שקל. צוויי טויזנט שקל איז פינף הונדערט דאלער. זאג איך אים איך גלייב דיר נישט, איך וויל ארויפגיין צו דיין דירה. זאגט ער קום ארויף. כ'גיי ארויף, ער וואוינט אין אזא דירה, דער פרעזידענט פון די יונייטעד סטעיטס האט נישט אזא דירה. אזוי שיין פון אלע זייטן, פון אלע כיוונים איז דא לופט. אפילו אין בארא פארק ווי ס'וואוינען שוין די רייכע אידן און זיי האבן שוין געלט, זיי האבן זיך שוין געבויט א גאנץ הויז אבער די שכן האט געבויט לעבן זיי פארשטעלט די פענסטער, מען וואוינט אזוי צוזאמגעשטופט אז די רייכסטער איד אין בארא פארק וואוינט ווי אן ארעמאן לגבי דין יעדן ארעמאן אין ארץ ישראל, ס'איז אנבעליוועבל! זיי וואוינען נעבעך מיט א גרויסן צער, פארוואס? ווייל ביינאכט שפארט מען צו די אלע פלעצער, בראכפעלד, מיט מודיעין, די אלעס ווערט צוגעשפארט די טויער, די אראבער מ'האט מורא זיי קומען אריין, יעצט אין בית שמש זענען געקומען אינמיטן די נאכט אראבער, ס'טוט זיך, איך בין געווען אויף אן אנדער פלאץ האט מען אויך עפעס זיך גענומען שיסן דארטן אבער יענע זענען טאקע ממש אין די שטחים, יענץ איז ממש אין די שטחים, יענץ הייסט ביתר, ס'האט שוין אן אלטע היסטרי פון די הרוגי ביתר, בקיצור אונז קען מען נישט קאמפעטירן מיט איזריעל מיט מדינת ישראל. און אונז וויל מען נישט. מ'האט מיר גענומען דעם רבינ'ס האראוואניע און מ'האט אלעס איבערגעדרייט. מ'האט אלעס איבערגעדרייט. דער רבי ליידער האט נישט זוכה געווען צו האבן קיין קינדער, און ער האט איבערגעלאזט מיט אפאר מענטשן, ער האט איבערגעלאזט מיט א נעפיו, אזוי ווי לאט, לאט מיט אברהמ'ן, נישט געקענט זיצן מיט אברהמ'ן, און זיינע קינדער פון דעם נעפיו זענען דאך נאך ארגער, זענען דאך בארא פארקער שטריקעס ביידע. איז בקיצור, איז געבליבן אז די גאנצע האראוואניע איז געגאנגען נעבעך לטמיון. דעטס איט. ער איז געווען א צייטווייליגער, פאר א פאר יאר. יעצט פארוואס זאג איך עס? ווייל איך וויל ענק זאגן, רבותי, אונז האמיר נישט אויף וועם זיך צו פארלאזן. אונז וואוימיר דא אין אזאלעכע שוואכע אומשטענדן, אז די דירות הארגענען אוועק דעם שלום בית, די דירות הארגענען אוועק דעם חינוך פון קינדער. ס'איז געווען דעמאלטס ווען מ'האט געמאכט דעם עירוב, איז געווען דער סערדאהעלער רב דעם ווינער רב'ס ברודער האט געזאגט אז מען דארף האבן קוואליטי אוו לייף, וועגן דעם מוז ער מאכן אן עירוב ווייל מען זאל קענען גיין שפאצירן מיטן ווייב ווען ס'קומט שבת אדער יום טוב. דו האסט דאך אבער נישט וואו צו שפאצירן, ס'איז די זעלבע נאכאמאל, די זעלבע שמוץ מיט די זעלבע גארביטש מיט אלע. גיי אויף די אלע פלעצער אין ארץ ישראל העסטו זען וואס דארטן טוט זיך, בית שמש, ס'דא די וויו, די נוף, די בארג, די טאל. יעצט וויל איך מסביר זיין פאר די עולם, דעם רבינ'ס האראוואניע האט מען אין דער ערד געלייגט, קיינער טאר נישט געבן קיין צדקה היינט, קיינער טאר נישט געבן גארנישט, ס'איז דא אפאר מענטשן וואס זיי קאנטראלן די צדקות, ענד דעטס אבאוט איט, דו וועסט נישט קריגן גארנישט, דו וועסט נישט האבן גארנישט. איך וויל זאגן פארן עולם, דער רבי האט נישט זוכה געווען צו בויען אזאלכע שיינע דירות ווי אין בית שמש איז דא, ווייל מען האט אים געשטערט, וואס ער האט געוואלט טון האט מען אים געשטערט, נאך א מזל אז ער האט געקענט ארויסגליטשן אין מאנרא פון די שקצים. אבער רבותי, ס'איז דא אין אמעריקע אזאלכע הונדערטער שטעט, נישט זוכן וועלדער מיט לעכער ערגעץ אין אפסטעיט, דארט נישט דא קיין שפיטעלער, ס'איז נישט דא גארנישט. דארף זיך ארגענעזירן, און מען דארף אנהייבן ארויסצומופן, ס'איז אין אמעריקע דא די זעלבע שטעט, אמעריקען גאווערמענט געבט אויכעט די אלע אינסענטיווס, ניולי וועדס קריגן פֿופֿצן טויזנט דאלער, ס'איז דא פלעצער וואס זיי באקומען פֿינף און צוואַנציק טויזנט דאלער, מענטשן וואס האבן חתונה אויף צו קויפן דירות, אמעריקע וויל יעדער, ס'די דרים, סאיז די אמעריקען דרים יעדער זאל האבן א הויז, אמעריקע וויל דאס, און מען געט זייער קליינע פראצענטן אויף די מארגיטשעס, און סאיז דא געגנטן וואס איז אזוי שיין פונקט ווי אין ארץ ישראל, סאיז דא אפילו די זעלבע מזג אוויר ווי אין ארץ ישראל, און סאיז דא גאווערמענטס וואס זיי ווילן אונז געבן, איך האב דאך שוין גערעדט מיט עטליכע גאווערמענטס פאר כ'האב מיך געמופט אויף טעקסעס האב איך גערעדט מיט עטליכע גאווערמענטס, זיי ווילן געבן. און דער וועלפעיר סיסטעם ארבעט דארטן פונקט ווי דא. אמאל איז געווען דער ניו יארק וועלפעיר סיסטעם, היינט האבן זיי דאך אלעס ארויסגענומען פון וועלפעיר, זיי האבן געמאכט דערפון איינער וואס ער קען נישט ארבעטן, דאס איז א פעדערל זאך, איינער וואס איז וואס ער האט פראבלעמס, למשל אז ער איז הענדיקעפט מיט אנדערע זאכן, פאלט ער דאך אריין צו די פעדערל, סאו איטס אלל אווער די סעים. איז רבותי, אונז דארף מיר זען אליינס צו טון ווייטער וואס אונז קען מיר, ווייל אונז קען מיר נישט, אנהאלטן דעם מינע רענץ, מען ווערט יעדער קראנק, די עלטערן ווערן קראנק, זיי האבן זיך שוין אויסגעמעלקט פאר די קינדער, זיי קענען שוין נישט, זיי זענען שוין אליינס אלט, און נאכדעם וואס געבט דיר ווילימסבורג? אז מען נעמט נישט אן דיינע קינדער, דאס געבן זיי דיר? דאס איז דאך א שעים! סאו עט די ענד אוו די דעי זעמער אונז אויף גרויסע צרות פון אלע כיוונים, און אונז דארפן זיך אליינס זען צו פארבעסערן דאס לעבן, ס'איז נישט דא קיין מנהיגים, די מנהיגים וואס זענען דא, זענען דיך אינטערעסירט אויסצוזויגן יעדע פרוטה וואס דו האסט און דיך איבערלאזן פענילעס. ווען דו העסט אמאל ברויכן פון זיי עפעס, זאלסט קיינמאל נישט באקומען. סא דאס וואס דער רבי האט געוואלט זיך שלאגן מיט ציונות און צושטעלן דעם קרית יואל, דאס האט מען אויכעט שוין אינגאנצן פארדרייט. קרית יואל איז היינט געווארן אזא מין לוקסוס צו וואוינען אז מען קען עס נישט עפארדן. סאו עט די ענד אוו די דעי דארף מען זיך אליינס זעהן, איינמאל אז די רבנים וועלן זעהן אז אונז לאכט מיר פון זיי אונז ברויך מיר זיי נישט האבן, דעמאלטס וועלן זיי נישט קענען מער טוהן קיין רשעות ארויסשטעלן צעטלעך מען קען נישט קומען וואוינען אויף מאנסי נאר אויב מען געט רשות אריינצוגיין אין תלמוד תורה, פארוואס קען מען זיך נישט אליינס עפענען א תלמוד תורה וואס דו דארפסט האבן אז פלאר מיט סאטמאר זאלן גנב'נען דאס געלט, קענסט דיך אליין עפענען א תלמוד תורה. און דאס איז וואס דא איז פארגעגאנגען די לעצטע פאר וואכן, איך בין אריין צו יונגעלייט אין די דירות וויאזוי זיי וואוינען, איך זאג ענק דעם אמת, טעל יו די טרוט, די אויגן גייען אויס פון קאפ, און נישט ווייל איך בין אזא דזשעלעס מאנקי, ניין, ווייל איך האב באקוקט די הייזער למשל אויף בעדפארד עוועניו, וואס האט אויך געקאסט פיר פינף הונדערט טויזענט דאלער, דעמאלטס ווען מ'האט עס געבויעט, ס'איז צוזאמגעשטופט איינער אויפן צווייטן, יעדער גייט אריין אין דעם שמאלן האל, ס'איז דא סטעפס אויף ארויף מיטן קערידזש נישט דא ווי צו לייגן. ס'איז דא איין פראבלעם און נאך א פראבלעם און נאך א פראבלעם, דעטס אלל איט איז, און די פרייז איז געפערליך, און דארטן איז די פרייז נישט געפערליך, ס'איז הונדערט פופציג, הונדערט זיבעציג, הונדערט אכציג, צוויי הונדערט טויזענט איז שוין די גרעסערע דירות מיט א וויו, איינער קוקט נישט אריין צום צווייטן אין צימער אריין און מ'גייט נישט דורך דיין האלוועי. איך וויל זאגן נאכאמאל דעם עולם, כ'האב פאריאר געזאגט איך גיי ארבעטן אז דער עולם זאל איבערלאזן וויליאמסבורג, זייער אסאך האבן איבערגעלאזט און געגאנגען אויף מאנסי, טוט מען זיי דארט אן צרות, איר מיינט אז די רשעים ארבעטן נישט אינאיינעם? די רשעים ווייסן אז דא גייט פאלן יעצט דירות, איז מאכן זיי זיכער אז מ'זאל זאגן אז מ'נעמט נישט אן אין חדר, און מארגן ווען זיי וועלן זעהן אז די דירות אין מאנסי וועלן אנהייבן צו פאלן, ווייל מענטשן וועלן פון דארט אוועקגיין, וועט מען נאכקאלן דארט וואו זיי וועלן גיין אז מ'זאל דארט נישט אננעמען. איר האט צו טון מיט רשעים וואס אפילו דער הייליגער דברי יואל געווען אן איש אלוקים קדוש, ער געווען א געלונגענער מענטש און א קלוגער מענטש, ער האט געליטן פון זיין אייגענע רשעים ארום און ארום אלע יארן, אלע יארן געליטן, און נאך דעם וואס ער האט אפגעליטן די אלע רשעים פון די רשעים אלע יארן איז ער נעבעך נאכדעם קראנק געווארן און מען האט אים נאך שוין סתם געלאכט אין פנים, מען האט אים פארפאפט מיט אלע לגיונות. כ'האב געזאגט א יאר צוריק אז עזריאל גליק איז געזעסן אויפן פעיראל פון מיעל מארט, אזוי האב איך געזאגט, און געוואטשט קיינער זאל נישט אריינקומען פארדרייען דעם רעבן א קאפ אז ס'איז דא נבילות וטריפות, אפילו דעם תולדות אהרן האט מען נישט געלאזט אריינקומען, האט מען מיך אפגעכאפט ביסט א ליגנער, כ'האב יעצט געזען איינער האט מיר ארויסגעשניטן פונעם איד, פונעם בלאט, פון איבעראל מען באשרייבט עזריאל גליק. שרייבן זיי אלע קלאר, מיעל מארט האט אים געצאלט געלט ער זאל זיצן ביים רעבן, נאר זיי טענה'ן ער זאל זיצן ביים רעבן צו וואטשן דעם רעבן אז ער זאל זיין געזונט, און איך טענה דאס קען נישט זיין ווייל ער איז נישט געווען קיין רעדזשיסטערד נורס, עס האט געדארפט נעמען א רעדזשיסטערד נורס צו דעם, ער איז געזעסן ביים רעבן צו וואטשן אז קיינער זאל נישט אריינקומען און זאגן דעם רעבן רבי ס'איז נישט דא איין שטיקל כשר פלייש אין אמעריקע, רבי עס איז נישט דא א געהעריגע תלמוד תורה וואס מען נעמט אן אלע קינדער, אזוי ווי ווען די רבי איז געווען געזונט, ר' אידל רויזנבערג האט יעדן אריינגענומען, אזוי איז דאך סאטמאר געוואקסן, און דאס אלעס האט מען געוואטשט, מען האט קאנטראלירט די טיר, און די זעלבע האב איך געזאגט פאר די רבנים אין ארץ ישראל, יעדער ערליכע רב אזוי ווי קניבסקי מיט אלעס קאנטראלט די טיר, האבן זיי געטענה'ט ס'איז נישט אמת, נאך זעקס און דרײַסיק טאג ווען זיי האבן נישט געקענט קומען באקומען אן אפוינטמענט האבן זיי געזאגט יא, יעצט זעען זיי אז ס'איז יא אמת, איך האב זיי פארציילט א מעשה, כ'בין אריינגעגאנגען אמאל. צו רב וואזנער, איך האב געוואלט פשוט ביינעם באקומען א בריוו אז מ'זאל קאלן נײַן וואן וואן אדער וואן הונדרעט, ווייל ער האט געזאגט, בעל פה האט ער געזאגט יא מ'זאל קאלן, סעקשועל אביוז זאל מען קאלן די פאליס, בין איך געווען דארט ביי זיין טיר, און ס'איז דארט געווען דער גבאי, און דער גבאי האט געדארפט פון מיר א גרויסע טובה, ווייל איך האב דעמאלטס געהאט עפעס א קינד, וואס די מאמע האט נישט געקענט הענדלען דאס קינד, ס'געווען א כשר קינד מיט אלע אופנים, חופה וקידושין, אפגעהיטן טהרה, און רב וואזנער האט געהאט א זוהן וואס ער האט נישט קיין קינדער, כ'מיין ער האט נאך היינט שוין אויך נישט קיין קינדער, קען זיין ער האט אדאפטעד, און רב וואזנער האט אים געזאגט זאל נישט נעמען דעיס און יענץ נאר א בן הנידה, ווייל סוף כל סוף וועט דאך וועלן א שידוך טוהן, ס'זאל ווי מ'זאגט מ'זאל נישט פארפירן א מענטש מיט א נישט כשר קינד. און דער סוף בין איך געזעסן דארט ביי רב וואזנער, און זיי זענען געוואויר געווארן וואס איך וויל דארט, האבן זיי געזאגט זיי זענען נישט אינטערעסירט, זיי לאזן מיך נישט אריין. האב איך געזאגט זייער פיין, דו לאזט מיך נישט אריין, בין איך אוועק געגאנגען, כ'מיין, איך שלאג דאך מיך פאר כלל ישראל, ס'איז נישט מיין פריוואטע מלחמה, לאזט מיך נישט אריין, א גוטן פורים. בסוף האבן זיי אבער געהערט אז ס'דא אזא קינד, האבן זיי דאס נישט נאכגעלאזט, האבן זיי געקאלט ר' וואזנער וויל וויסן ר' וואזנער, ר' וואזנער וויל מיט דיר רעדן אויפן טעלעפאן, זאג איך איך האב מיט אים גארנישט וואס צו רעדן, איך האב אים דערציילט א מעשה אז ווען ר' משה'לע, א מעשה, ר' משה'לע האט דאך געהאט צו טון מיט די צוויי זין, ער האט געהאט צו טון מיט דעם חיה דעם יונגערן זין, מענדעלע, וואס ער האט געהייסן מען זאל אנהאקן דעם. שרול. על כל פנים האבן זיי זיך דאך ארומגעריסן. עס איז געקומען רב וואזנער האט געוואלט מאכן שלום, איז אריינגעקומען צום וויזשניצער רעבן און האט אים געזאגט איך וויל רעדן וועגן די צוויי ברידער, שלום. האט אים ר' משה'לע געזאגט אזא קלוג ווארט, כ'ווינדער זיך נאך ביז צום היינטיגן טאג ווי ער האט גענומען אזא קלוג ווארט. האט געזאגט פאר רב וואזנער איר ווייסט אז א דיין פסק'נט נישט נאר אז מען פרעגט אים. א רב זאגט מוסר, ער זאגט אבער א דיין פסק'נט נישט נאר ווען מען פרעגט אים, ס'הייסט ער האט אים געמאכט פאר א דיין, ס'האט זיך זייער פארשעמט און איז ארויסגעגאנגען, דאס האבן זיי געוואלט, זיי האבן געוואלט הרב וואזנער זאל מיט מיר רעדן, זאג איך אים איך האב נישט מיט אים, איך קען אים נישט, קען ער מיר געבן וואס איך וויל צו מיין מלחמה גוט, און טאמער נישט בלייבטס אלע געזונט, פרעגט מיך איינער איך האב דערציילט די מעשה, נו האט ער באקומען האט אדאפטעט א קינד, זאג איך אים הו קערס, איי דאנט איווען קער, פארשטייסט? אויף צו דעם וואס איך בין גוט וואס ער ברויך מיך האבן וויל ער מיט מיר רעדן, און אויף עפעס אנדערש קען מען נישט אריינגיין צו אים, זאג איך אז מען קען נישט אריינגיין, דו ווייסט די מעשה, ס'איז געווען אמאל א א זייער א גרויסער צדיק, דער פאנאוויטשער רב, איז ארום געגאנגען נאך געלט, און ער איז געקומען אויף אפריקע, און ער האט דארטן געמאכט א גאנצע ארגון אין אפריקע, ענדליך איז געקומען א פרוי זייער א רייכע מיליאנערקע, און זי האט געוואלט האבן א פיקטשער פון די גאנצע זאך, און זי איז אויך צוגעגאנגען צום פאנאוויטשער רב און זי האט אים געגעבן א טשעק פון א האלבן מיליאן דאלער, און זי האט געוואלט אז ער זאל עס נעמען אין די הענט אריין, זי זאל עס אים געבן אין די הענט אריין, און אויך אז ער זאל איר באדאנקען מיט א הענד שעיק, שקויעך. שוין. און זי האט אנגעהויבן צו שטופן די געלט נאנט צו אים, כאילו ער זאל עס נעמען אין די הענט, און ער האט זיך אלץ אוועקגעשטופט, אוועקגעשטופט. געט זי אים א זאג, איך געב דאך אייך א טשעק. זאגט זי, יא, אבער איך קען עס נישט נעמען פון דיינע הענט. האָט זי זיך אָנגערופֿן, אױב מײַן הענט איז טרײפֿע, איז מײַן געלט אױך טרײפֿע. זי האָט צעריסן דעם טשעק, זי האָט עס אים קײנמאָל נישט געגעבן. און ער איז נעבעך צוריקגעקומען מיט בזיון, עס האָט נישט געהאַט קײן געלט. דאָס זעלבע האָב איך געזאָגט פֿאַר רב װאָזנערס גבאים. אױב מײַן מישן איז טרײפֿע, דעמאָלט איז די אַלעס טרײפֿע, װיל איך אינגאַנצן נישט האַנדלען מיט ענק. און שױן. און דאָס איז עס געװען. יעצט צװישן די אַסיפֿות איז אױך געװען. איינע פון די אסיפות איז געווען איינער דארטן, כ'וויל נישט זאגן זיין נאמען ווייל קען זיין ער וועט נישט וועלן אז מ'זאל זאגן זיין נאמען, און ער האט מיר געזאגט, קודם האט מיך באגריסט ר' נחום אהער מיט אהין, האב איך מיך געוואונדערט פון ווי ער קען מיך, אהן, זאגט ער איך בין פון אמעריקע, איך הייס אזוי און אזוי, איך הער דיך אויס יעדע וואך, זאגט ער, און נישט נאר איך, נאר ס'איז דא א גאנצע גרופע ס'הייסט קבוצת נחשון, ס'הייסט ארגון שומרים בבני ברק און זיי האבן א קבוצה נחשון, נחשון איז פאר סעקשועל אביוז. זאגט ער אונז הער מיר אויס און אונז טרינק מיר דיין רייד מיט דארשט, קיינער טוט אונז נישט אזוי אויפקלערן ווי דו, און ער זאגט אונז האמיר א טעלעפאן וואס מען קאלט אפ און אונז זעמיר א חלק פון די פאליס, נישט מען דארף גיין צו די פאליס, איך האב עס קיינמאל נישט אויסגעטרייט, סאו איך געב עס אויפן האטליין אבער איך נעם נישט קיין רעספאנסיביליטי. ס'איז וואן סעווען הונדרעט, נאכאמאל סעווען הונדרעט, און נאכדעם איז עס ניין סיקס טרי. דאס איז די ארגון שומרים פון בני ברק, פון קבוצת נחשון, וואס די זענען קעגן טשיילד אביוז. כ'מיין זיי לויפן נאך נאך די חברה מ'זעצט זיי איין, איז במילא זעה איך דאך אז דער עולם פארט פיין ברוך השם, נישט סתם נאר גאר פיין, און כ'האב א גרויסע הנאה. אבי ס'קאכט זיך און ס'טוט זיך גוטע זאכן. יעצט, כ'האב ווען געזאגט פריער וועגן די דירות אין ארץ ישראל מיט אלעם, איז דער אמת איז ס'שטייט אין פסוק כי יצר לב האדם רע מנעוריו, איז. ס'ווערט געברענגט, ר' חצקל לעווינשטיין ברענגט פון א ספר פון מזרח שמש,

ווייל ער קען נישט פארגינען. ועל כן הוא בוכה תיכף שיצא לאוויר עולם, א קינד וויינט ווען ער קומט ארויס אויף די וועלט. ועל זה הרבה פעמים רואים שהתינוק בוכה בלי שום סיבה, אסאך מאל זעט מען אז א קינד וויינט אן א סיבה, כי הוא המפחידו, וגם לפעמים זורקו לארץ, ער ווארפט אפ דאס קינד אויף דער ערד, דענק נעם אמאל א קינד, מען זעט ער איז אראפגעפאלן, און מען זעט ער איז קריב דעט, וגם הוא המפתה לשלוח יד לאש, א קינד ער מאכט ער זאל צולייגן די הענט צום פייער, ביי משה רבינו שטייט אויך אז ער האט זיך צוגעלייגט די הענט צום פייער, זיך אפגעבריהט האט ער געלייגט די הענט אויפן מויל איז ער געווארן ערל שפתים, ווייל פשוט אינו יכול לראות בהצלחת אדם, קען נישט צוקוקן אז א מענטש איז מצליח, איתא באבות דרבי נתן זאגט ער נאך מער, וועגן דעם משום שהוא רע במציאות והוא מוכרח לעשות רק רע, ועל כן משמרים את החתן קודם החופה ויולדת בשעת הלידה, כי הוא אינו יכול לראות תענוג של בני אדם. יעצט, דער משגיח ר' ירוחם פון מיר האט געזאגט אז דער שטן כי השטן אינו יכול לראות כאשר לובשים כתונת נקיה בגד חדש, קען נישט צוקוקן אז א איד טוט זיך אן א שיינעם קלייד, אדער א נייעם קלייד, ועל כן רוב נקרע ומתלכלך וכדומה, מען טוט זיך אן א קלייד ביז אפאר מינוט איז עס אדער צוריסן, ס'האט געכאפט א ריס, אדער מ'האט, ס'האט זיך געמאכט אדער שמוציג, זיך געמאכט שמוציג אדער צוריסן, וכן דרכו לאיש זקן שיוכל לאבדו לעולם הבא, בוודאי כל רצונו להרע לו, ווען ס'קומט אן עלטערע מענטש וויל ער אים נאר וויי טון, וועגן דעם ווען ער קומט צו נעמען די נשמה, אזוי זאגט ר' ירוחם פון מיר זאגט ווען ער קומט צו נעמען די נשמה טשעפעט ער ארום מיטן מענטש עד אין שיעור, וועגן דעם איז דא אזויפיל מענטשן וואס זיי קענען נישט אויסגיין. זאגט ער און זאלסט וויסן והקולות של הנפטר אמרו חזל די חזל זאגן אז הולכים מסוף עולם כולו ועד סופו מען הערט עס נאר נישט אבער ס'איז אזא צער אז ווען דו וואלסט געהערט וואלסטו געהערט דעם קול וואס האט געשריגן אזוי הויעך אז מען הערט עס פון איין עק וועלט אויף די צווייטע ורק שאינו נשמע מען הערט נישט וכמו שהחתול ווי א קאץ מתאכזרת ס'איז אכזר על הטריפה. ס'רייסט שטיקער, וזורקת מפיה וחוזרת ובולעת כמה פעמים ס'שפייט אויס ס'שפייט צוריק, כך דרכו של מלאך המוות, מניח את המאכלת, ער נעמט די מעסער און ער הייבט אן צו שניידן, מראה לאדם ער באווייזט זיך פארן מענטש, די מענטש דערשרעקט זיך, אריין און ארויס און ארויס און אריין, און אזוי ווארפט ער א געוואלטיגן פחד אויפן מענטש. יעצט, ביי א קינד איז אויך די זעלבע, ער זעצט זיך צוצונעמען און הייבט אים אן צו טרייען אראפצופירן פון די וועלט, ווייל ער קען נישט צוקוקן אז א מענטש אז ס'גייט אים גוט. דער בעל דבר האט נישט געקענט צוקוקן אונזער טיפע כוונה פון אונזער הייליגן רבי'ן, ער האט געוואלט אז די אינגעלייט זאלן האבן שיינע נארמאלע דירות, זאלן קענען אויפשטעלן א אידיש לעבן, איז ער געגאנגען און ער האט אלעס פארדרייט, און בסופו של דבר וואוין מיר אונז ווי די דזשיפסיס ווי די ציגיינער צווישן די פארטעריקערס, עס איז נישט דא קיין מנוחה, און דארטן אין ארץ ישראל וואוינען זיי מורא'דיג שיין, יעצט אזוי ווי דער בעל דבר פארגינט דאך דאס אויך נישט, מאכט ער אן די אלע חבלי משיח יעצט וואס דארטן גייט פאר, און אויך עס האט צו טון מיט דעם וואס מען איז עובר אויף די שלש שבועות, איז לאמיר אונז זיך צאם ארגאניזירן די אינגעלייט אליינס, און מען דארף אנהייבן צו טראכטן וואו מען גייט מופן. טו סטעפס עט ע טיים. ס'איז דא בעלזער וואס האבן יעצט אפגעקויפט דארט אין וואראזאנא, איך ווייס נישט וואס זיי האבן אויף אין סטעטן איילענד קעגן די וואראזאנא ברידזש, איך ווייס נישט וואס דאס האט אויפגעטון, מ'איז דא אויכעט איינער אויפן צווייטן, מען זאל וויסן ס'איז דא געוויסע סטעיטס אין אמעריקע וואס מען טאר נישט וואוינען, איינס איז טאקע דארטן אין סטעטן איילענד ווייל ס'איז די גרעסטע פאלושען וואס ס'איז דא, בעיסיקלי ס'איז א טאראופעיר פון אלע מענטשען פון ניו דזשערסי אריין אויף די פייוו באראס, אלע טראקס פארן דארט, עטס ווייסט וואס דארט טוט זיך אפ? עטס ווייסט וואס דארטן איז דא א געשטינקעכטס פון קארבן מאנאקסייד? געכאפט און געקויפט. אמאל האט מען געכאפט און געקויפט ערגעץ אין אפסטעיט דארטן וואו עס איז נישט דא קיין שום האספיטעלס. איך זאג ענק נאכאמאל, מען דארף זיך ארגאניזירן און עס קומען אן אינוועסטערס אונז האמיר געלט געלט גיבט מען ברויך נישט שענקער געלט. כ'בין געווען דא אין אמעריקע אויכעט אין אסאך געגנטן מען בויעט אזאלכע שיינע דירות איך וועל ענק זאגן א סוד. גייטס ארויף אויף די טמא'נע כלי, עט עטס טרעפן אז ס'דא ארגענעזעישאנס וואס זיי געבן אייך די לענד אומזינסט אבי זאלסט נאר קומען דארטן, ווייל זיי טוען דאס אלס ווי מ'זאגט אזוי ווי א טעקס דידאקטעבל, זיי ווילן מענטשן זאלן קענען אנהייבן א לעבן, ס'דא וואס זיי געבן די לענד אומזינסט, ס'דא וואס זיי געבן עס אז ווען דו פארקויפסט עס קענסטו נישט פארקויפן אויף א זיבן פראצענט מער, מילא. פליט נישט ארויף ריעל עסטעיט ווי משוגע ווייל בעצם צו בויען דאס הויז איז נישט דער גרויסער עקספענס, ס'איז די עיקר איז די לענד אויף וואס ס'איז געבויעט און ס'איז אויכעט די ספעקולעישאן וואס אינוועסטערס קויפן ווייל זיי ווייסן זיי וועלן עס מארגן קענען פארקויפן בעסער. די גאווערמענט פלעגט אמאל בויען אזאלכע דירות אזוי ווי לינדזי פארק און די לאו איז אז מ'טאר נישט נעמען מער ווי זיבן פראצענט, שפעטער די גאווערמענט האט געזען ס'איז אזוי גוט ריעל עסטעיט האבן זיי אלעס פארקויפט פרייוועט און זיי קאלעקטן די טעקסעס דערויף. אבער ס'איז נאך דא אסאך סטעיטס וואס זיי גייען נאך איין אין דעם. יעצט דער עולם זאגט מ'איז זיי נישט מסוגל אליינס. איך קען יעדן איינעם העלפן און זאגן פונקטליך וואו וואס און ווער און ווען און וויאזוי מ'קריגט די אלע דיעלס, אבער יו העוו טו קאם פארווארד וויט עטליעסט צוואנציג דרייסיג מענטשן אויף אנצוהייבן. דאס איז אזוי ווי אינדערהיים, אין נירעדהאז, און אין די קליין שטעטל, אין יענעם שטעטל, אין פישפיקלאדאן, איבעראל וואוינען אפאר מענטשן.

ס'בעסער אז ער איז נישט געבוירן געווארן. און דאס איז דא די פראבלעם. אונז זעמיר יעצט אינעם דור וואס דאס איז שוין ממש פאר ביאת המשיח. אזוי זאגט דער הייליגער רבי חיים וויטאל אין שער הקדמות, וכלו כל הקיצין ועדיין בן דוד לא בא, ונודע ס'באוויסט את אשר אמרו חזל זכרונו לברכה כל דור שלא נבנה בית מקדש בימיו כאילו נחרב בימיו. ומדוע לא בא בן ישי, פארוואס איז נאך בן ישי נישט געקומען, מצאתי און לי ואנינה בקרבי ולבי דוי, דאס קומט פון ספר התיקונים, ס'איז תיקון ל', דף ע ז עמוד ב', שטייט דא כל חסדו כציץ השדה, כל חסד דעבדי לגרמייהו דעבד, אלעס וואס מ'טוט, טוט מען פאר זיך, מ'געט צדקה, מיט טעקס דידאקטיבל, א רב עפענט א בית מדרש, זאל קענען בא'גנב'ענען דעם עולם, ער עפענט א תלמוד תורה, ער זאל האבן וועם ארויסצואווארפן, ער עפענט א מיידל סקול, ער זאל האבן וועם צו מאלעסטן, ויזכור כי בשר המה רוח הולך ולא ישוב, דאס איז א פסוק אין תהלים קפיטל ע' ח פסוק ל ט, אז ווען מען רעדט דא רוח הולך דא הוא רוחו של משיח, ווי לון מאן דגרמי דאזיל ליה מן עלמא ולא יתוב לעלמא, וויי איז דעם דער וואס איז געווען אויף דער וועלט און ער קומט נישט צוריק אויף יענע וועלט. פארשטייט מיט תורה איז ברענגט ער דא אזוי, קודם ווי לון דגרמי עניותא וחרבא זענען גורם ארעמקייט, זענען גורם א שווערד וביזה והרג ואבדן בעלמא ווייל אז מ'לערנט נישט קיין תורה איז טויג נישט, זאגט ער וההוא רוח דאסתלק דא רוחו של משיח, מילא איז די רוח של משיח גייט ארויס, ער וויל נישט קומען אויף די וועלט. זאגט ער ווייטער אין די תיקונים, דער הייליגער זוהר הקדוש אין תיקון ל', אפילו כל אינון דמשתדלין באורייתא, די וואס זענען זיך משתדל אין די תורה כל חסד דעבד לגרמייהו, ובפרט אין היינטיגע צייטן בעוונותינו הרבים אשר התורה נעשה קרדום לחתוך בו, תורה איז א האק מען זאל האקן דערמיט, אצל בעלי תורה אשר. עסקם בתורה על מנת לקבל פרס, וגם להיותם מכלל ראשי ישיבות ודייני סנהדרין להיות שמם וריחם נודף בכל הארץ מען זאל הערן פון זיי ודומים במעשיהם לאנשי דור הפלגה הבונים מגדל וראשו בשמים ועיקר סיבת מעשיהם היא כדי נעשה לנו שם יעצט אין זוהר הקדוש ווערט געברענגט אין דף כ ה עמוד ב' חמשה מינים יש בערב רב ס'דא פינעף מינים המה הנקרא כת גיבורים דעלייהו איתמר אויף זיי געזאגט געווארן המה הגיבורים אשר מעולם אנשי שם ואינון מסטרא דאילין דאיתמר בהון הבה נבנה לנו עיר ומגדל עס איז די גיבורים זיי ווילן זיך בויען בתי מדרשים שילן ונעשה לנו שם בבניין זיי מאכן זיך א נאמען מיט בויען בתי כנסיות ובתי מדרשות ושויין בהון ספר תורה לייגן אריין א ספר תורה ועטרה על רישוי זיי לייגן די עטרה פון די תורה אויף זייער קאפ ולא לשמה. יעצט אויף דעם כת איז געזאגט געווארן כל העוסק בתורה איז שלא לשמה נוח לו שנהפך שלייתו על פניו ולא יצא לאויר עולם ס'וואלט ווען בעסער געווען ווען ער קומט ווען קיינמאל נישט ארויס און בתיקוני זוהר ווערט געברענגט מי שמונע יסוד ועיקר של שני תורות ווען איינער לערנט נישט תורה אויף דעם אז ער זאל ביידע תורות מחבר זיין כאילו החזיר את העולם לתוהו ובוהו. און אזוי ווי ער קערט צוריק די וועלט אויף תוהו ובוהו. יעצט נאכדעם איז דא נאך א מין עירוב רב, דאס איז בעלי מחלוקת און בעלי לשון הרע. נאכדעם איז דא נאך א עירוב רב וואס די רודפים אחר התאווה כמו זנות, דאס האבן דאך די אלע רבנים. חזקל טייטלבוים לויפט ארום יעצט ער וויל קריגן א בריוו אז ס'איז נישט אמת וואס נחום ראזענבערג זאגט, און די רבנים זאגן אים זיץ איין ווייל אונז ווייסמער עס נישט פון נחום ראזענבערג, אונז ווייסמער עס פון דעם בית דין. זיץ איין, זוך דיר נישט קיין צרות. און נאכדעם פרעגט אים א רב, וואס וועסטו שרייבן אז דו האסט נישט געזינדיגט מיט די שוועגערן? איינער איז אריינגעקומען אמאל און שרייט אז דער חזיר זאל ארויסגיין פון שול, שרייט יענער, וואס איז? איך האב נישט באצאלט דא מעמבערשיפ? קום, ער קען זאגן אז מען האט דיך יא געזען זינדיגן, קענסט נישט זאגן מען האט דיך נישט געזען זינדיגן, וואס יעדער איז מיט דיר מיטגעגאנגען פֿיר און צוואַנציק שעה, איז בעיסיקלי וואס דו טוסט איז, דו מאכסט דיר אן א חורבן, א מושב אויף דיין קאפ. ס'האט דיך קיינער נישט געפרעגט, ס'האט דיר קיינער נישט געזאגט, אלל אוו א סאדען קומסטו דיך פארענטפערן, און דו פארענטפערסט דיך זייער שוואך, דו פארענטפערסט נישט אז נחום ראזענבערג איז א ליגנער, ווייל נחום ראזענבערג גייט ארויסקומען מיט אלע עווידענס, דו פארענטפערסט דיך נאר אז ס'נישט אמת, נו האסטעך דיך שוין פארענטפערט, ביסטעך געזעסן ביי זאליקן אויבן אן, לעבן דיין שוואגער זישא כץ, איך האף עטס האט ענק נישט געטאטשט אונטערן טיש, אבער זאליק האט איהם געזאגט איך קען דיר טוהן דאס בעסטע וואס איך קען, קענסט קומען צום טיש כ'וועל דיך זעצן אויבן אן כ'וועל דיר געבן לחיים און פארטיג ווייל דער טיש איז איין שטיק זנות, איין טאג זיצט ברוך מרדכי אויבן אן, לעבאוויטש, און איין טאג זיצט חזקל טייקעלבוים. סאו די רבנים האבן איהם געזאגט זוך דיר נישט קיין צרות, גיי נישט ארום מיט בריוון, לאז שטיין וויאזוי ס'איז, און נאכדעם איז דא נאך א כת,

תמחה זכר עמלק מתחת השמים, אזוי שטייט אין אדרת אליהו אין פרשת דברים. יעצט די דברי חיים אין די השמטות אין פרשת ויקהל זאגט אז רוב רבנים און חסידים און בעלי בתים אינעם היינטיגן דור, דאס איז שוין אין זיין דור, זענען פון די עירוב רב, כל מעשיהם בשביל כבוד וממון לשרור על הציבור. אין זוהר חי ווערט געברענגט אזוי אין פרשת בראשית ועתה רוב הדור עם הראשים שלהם הם מעירוב רב. יעצט דארט זאגט ווייטער דער דברי חיים אז כי ישראל בעצמם קדושים, די אידן זענען הייליגער פון די רבנים, אך עירוב רב כל החסדים דעבדי לגרמייהו, זיי טוען אלעס פאר זיך וועגן כבוד און ממון, ולכן זאגט ער אין להתחבר רק עם עובדים באמת, מענטשן וואס זיי דינען דעם אייבערשטן באמת שמוסרים נפשם להשם, לא לקבל שום תועלת לעצמו. יעצט אין ספר זכרון יעקב יוסף שרייבט ער שמעתי מאחד מידידים שראה בספר הקדוש רב ייבי איש אלוקים קדוש, דאס איז רב ייבי פון אוסטרא, שרייבט ער כי קודם ביאת המשיח תתפשט אפיקורסות אפילו אצל רבנים. פאר משיח העט קומען העט זיין אפילו ביי זיי אויכעט פיל מיט אפיקורסות, והאיש הפשוט יבין שהרב הוא אפיקורס ויבזה אותו. ער איז א מענטש, א פשוט'ער מענטש, העט זעהן די רב איז אן אפיקורס, העט ער אים מבזה זיין. עס מיינט נישט ער העט מוזן שרייען אויף אים, העט נישט האבן מיט אים גארנישט צו טון. והרב יאמר לו חצוף, און די רב וועט אים זאגן ביסט א חצוף, והפשוט ישיב, אמת שזה חוצפה ממני לבזות את הרב אני חצוף, אבל אתה באמת אפיקורס. וזה פירוש זאגט ער, דאס איז די פירוש פון די משנה בעקבות דמשיחא חוצפה יסגי דהיינו שיהיו הרבה מחוצפים שיבזו את הרב שנכנס בו אפיקורסות. דער הייליגער ריזשינער האט געזאגט אז עקבות דמשיחא העט אראפקומען פייער פון הימל פאר די נביאי הבעל, נישט אזוי ווי דעמאלטס אראפגעקומען פאר אליהו הנביא נאר פאר די נביאי הבעל, ויהיו נסיונות גדולים ועצומים ס'וועט זיין גרויסע נסיונות, אני מודיע לכם זאת למען תדעו ליזהר, זאלסט וואטשן וואס ס'גייט פאר.

מען געט נישט סתם אזוי א מתנה אומזינסט נאר דורך א געוואלטיגן זכות וואס מען האט און אויך טורח מען פלאגט זיך איבער קשיא ס'תפילה. יעצט די דער די ווילנער גאון האט געהאט א תלמיד ער האט געהייסן דער שקלאווער ער האט געשריבן אלעס שיינע זאכן פון זיין הייליגן רבי'ן שרייבט ער דארט אין ספר קול התור דער תכלית עבודתנו בקיבוץ גליות היא הקמת אנשי אמונה דער תכלית פארן מען זאמלט איין אידן פאר משיח העט קומען דארף מען האבן אנשי אמונה, מענטשן וואס האבן אמונה, לשם יחוד ב' המשיחין בשערי ירושלים להחזרת השכינה תכלית הגאולה גאולת אמת וקידוש השם. דער תפקיד פון די צוויי משיח'ן איז משיח בן יוסף משיח בן דוד,

ויוכל להחריב את ישראל ואת כל העולם כולו רחמנא לצלן, נאר וואס דארף מען טוהן? מען דארף זעהן אז מען זאל זיך נישט לאזן, און אז מען וועט מלחמה האלטן וועט אונז דער אייבערשטער העלפן אז אונז וועל מיר קענען דורכמאכן די אלע מיני חבלי משיח. אין זוהר הקדוש אין אין תיקון איין און צוואנציג חד ועשרין זאגט ער אזוי, מען האט, אונז האבן מיר אלע געליינט די מעשה יום כיפור ביי נעילה

שוין, יעצט וויל איך ענק פארציילן א מעשה און וועגן וואס מ'האמיר געטוהן קעגן פעדעפייל, ס'געוען גרויסע אסיפות מיט גרויסע ארגענעזעישאנס און מיט רעגירונג מענטשן, כ'האב זיי געזאגט כ'האב א ליסטע פון צען אפהענד וואס זיי דרייען זיך דא חזירים, מ'דארף זיי צוריק שיקן אויף אמעריקע, מ'דארף מאכן אז א אזוי ווי ס'דא אויף רציחה איז דא א טריטי פון עקסטרעדישאן, זיי האבן נישט געגלייבט און איך וויל ענק זאגן ס'איז דא דא איינער א מורא'דיגע זאך דער זכריה, ס'דא א מענטש ס'קען זיך נישט צוטשעפען צו איין ווייב ער האט זיך שוין צוגעטשעפעט צו נאך א פרוי דארט אין ארץ ישראל וואס די קינדער זענען דער טאטע איז געגאנגען אין דזשעיל ווייל ער האט געהאנדעלט מיט דראגס די קינדער זענען אליינס ער האט זיי מיטגעשלעפט מיט זיך צום דאווענען. דער ליובאוויטשער שליח ווי ער דאווענט זאגט מיר אז ער ע זי גייט אנגעטון נישט צניעות'דיג און קען אפילו נישט ארייננעמען אירע קינדער אין תלמוד תורה, זי גייט אנגעטון אויפגעשניטן אינדערהיים זיכער, און זכריה גייט נעמען די קינדער ער ברענגט זיי אהיים, ס'איז לעבעדיג. איין טאג זאגט מיר דער ליובאוויטשער ער האט געזען ווי זכריה האט געזאגט פארן קינד קום יעצט אין טוילעט, דו דארפסט פיפי, האט ער געשריגן איך דארף נישט, האט ער געזאגט דו דארפסט יא, האט ער שוין געזען דא גייט עפעס פאר, און זיי האבן זיך געזעצט מיט מיר א גאנצע אסיפה ווייל ער גייט איינקויפן עפעס א האטעל, און דער סוף איז געבליבן, מ'האט אים געזאגט אז ער זאל מער נישט קומען, און מ'האט איבערגעגעבן די קעיס פאר די טשיילד סערוויס, אז ס'דא צוויי קינדער וואס א פעדעפייל נעמט אין שול און ברענגט זיי אהיים, און ס'איז געווארן לעבעדיג, און ער האט געמוזט פארלאזן טבריה, ער איז געווען באהאלטן אין טבריה, ער האט געמוזט פארלאזן טבריה, יעצט. זיי האבן געזען אויף די קליפ ווי איך לויף אים נאך אין ביתר, האט אים איינער פון די ליבאוויטשער געפרעגט, זאג מיר, דו ווייסט עפעס פון די שטאט ביתר? זאגט ער, איך ווייס גארנישט, איך האב קיינמאל נישט געווען דארט. האט ער געמיינט אז ס'איז נישט די זעלבע פיקטשער, אבער ס'איז יא. יא, אונז גיימער זיי נאכרוידעפן. פרעגט מיך איינער, וואס רוידעפסטו נאך דעם טייטלבוים? וואס האט ער דיר געטון? אז זיך מנחם קען זיך האלטן די ערווה ביי זיך האב איך דאך א שול ווי צו דאווענען. ס'איז א טשעין ריעקשאן, און די דאמינאוס האבן זיך גענומען פאלן. סאו דער זכריה גייט זיך אויך אויסלערנען, אונז האמיר נישט קיין מנוחה, די חזירים גייען אויך נישט האבן קיין מנוחה. קיינער וועט נישט האבן קיין מנוחה ווער ס'טוט מיר עוולות. און פארטיג. כ'האב נאר געוואלט צולייגן א קליינע זאך אז כ'האב געהאט גרויסע מיטינגען און כ'האב געהאט דרשות וואס כ'האב מסביר געווען ס'איז געווען א גוי, פאר ראש השנה האט ער געהארגעט א טאטן און א מאמען אין א קאר, און ס'געווען פיר קינדער אין די בעק, און ער האט זיך געקענט אלע פיר הרג'נען, פארוואס האט ער זיי נישט געהארגעט? כ'מיין, דו ביסט דאך דארשטעריג פאר אידיש בלוט, האסטו פיר קינדער, הרג'ע זיי אפ! זעהט אויס אפילו די אראבישע מערדערס, די בני ישמעאל, די רוצחים, די פרא אדם, ווייסן אויכעט אז מיט קינדער טשעפעט מען נישט. קינדער האט ער געלאזט גיין. שטעל דיר פאר, איז דער וואס ס'טאטשט קינדער, ביי אונז א איד וואס ס'מאלעסטעט קינדער איז אזוי ווי געהארגעט, דער איז ארגער פון די אראבישע רוצחים, כ'האב דאס געזאגט, ס'האט געשפילט דארטן אויף אלע אינטערנעץ, ס'האט אנגעהויבן אביסל אויפצווועקן דעם עולם וואס דאס הייסט טשיילד מאלעסטעישן, דאס רשעות פון טאטשן קינדער, ס'איז אנבעליוועבל, און און דער עולם האט עס אנגעהויבן צו דערהערן זייער שטארק, פרייע וועלט, די פרומע וועלט, ברוך השם ס'איז דא א מאוומענט וואס דאס פארט זייער גוט, אבער כ'האב נאך אסאך רעדן וואס כ'האב דארט אלס אויפגעטון. משה אלי' טייטלבוים עט מען אים צוריק ברענגען אם ירצה השם און די זעלבע מיט חזריה ראזענבוים און ווען נישט עט מען זיי דארטן אנהייבן צו רודפ'ן די גאווערמענט גייט צו רודפ'ן ביז זיי מוזן פארלאזן כ'האב מסביר געווען פאר די מדינה ס'א קליין לענדל דריי פיר מיליאן אידן און עטס האטס נישט באמת קיין פלאץ פאר חזירים און זיי האבן עס אנגעהויבן צו פארשטיין. כ'האב אויך געוואלט זאגן אז דער דיין ד'סאטמאר האט געמאכט א מורא'דיגן ברעיק טרו, ער זאגט ער געט נאר ממליחה ואילך, שטעל דיר פאר ווען אמאליגע רבנים וואס וואלטן געקענט האבן אזא מין פרנסה אז זאלן געבן נאר ממליחה ואילך, אנבעליוועבל, סאו איצעלע דו גייסט יעצט ארויס געבן א בריוו אויף חזקאל טייטלבוים, ס'גייט אויך זיין ממליחה ואילך, וואס? וואס איז צו שרייבן? אז ער האט נישט געטוהן? יעצט וויל איך דיך פרעגן, וואס גייסטו שרייבן אויף מיר? אז כ'האב נישט געהאט מיידלעך כ'האב דאך יא געהאט כ'האב נישט גערעדט מנוולות האסט דאך געשריגן אז יא נו וואס גייסטו ארויסגעבן אויף מיר אונז ווארט מיר אלע אז ס'זאל שוין ארויסקומען דער בריוו אויף חזקאל טייטלבוים. שוין, און כ'ל נאך רעדן אסאך וואס אונז האמיר אויפגעטון מיט גאווערמענט מיטינגס מיט אלעם אבער יעצט וועל איך ענק שוין לאזן אזוי אויף שבת האטס מיר אלע א פרייליכן שבת ס'האט זיך געמאכט אביסל שפעט און מ'דארף עס נאך ארויפלייגן סאו דערווייל האטס א פרייליכן שבת כל טוב.